א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. איך האב געזאגט די וואך ביים שיעור, איך האב מסביר געווען, רב זאגט מען דאס אזוי אראפגעברענגט סאטמאר, די יוגנט לאכן שוין פון דעם גאנצן רעדן און פון זיין שיטה, זיי זיי גלייבן שוין גארנישט. פרעג איך זיך פארוואס האב איך עס אראפגעברענגט? ווייל איר האט א האטליין. זאג איך ביסט א משוגענער? אז רבנים זיצן אין פלארידע און זיי שרייבן אונטער אז מען טאר נישט פארן אויף פלארידע, דו קענסט דאך שוין זען מיט וועם דו האנדלסט דא. און די יוגנט איז נישט משוגע. און די זעלבע איז מיט יעדע זאך. טאר נישט. א גיין קעגן דעם דעמאקראט פארוואס? ווייל ס'איז מרידה באומות. יעצט הער איך אז ס'איז דא, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז אין מאנסי איז דא א גאנצע טישל און מ'זאגט מען זאל וואוטן פאר ביידן. דעמאקראטס, יעדער זאל זיך רעדזשיסטערן. פארוואס דאס מעג מען יא און ס'איז דא א ראנינג פרעזידענט טאר מען נישט? עטס זענטס אזוי צו צעשאסן אז וועגן דעם קען מען ענק גארנישט גלייבן. און נאכדעם איז דא די אנדערע זאכן. געשטעלט צעטלעך אין וויליאמסבורג אזוי האב איך געהערט אז מ'זאל וועהלן פאר לענטאל. לענטאל האט.

ערבות איז ווען מ'זעט אז יענער איד גליטשט זיך און ער גייט נישט אויפן ריכטיגן וועג איז מען אים מחיוב מוחה צו זיין, עס טוט זיך דאס אויך נישט, מען האט מורא צו זאגן פאר ר' חיים שיע'ן צו פאר ר' זאליקא'ן צו פאר אהרוניקא, עטס טאר עס נישט טון, סאו וואס גייט זיין מיינט עטס די סוף א שיינעם טאג גייט עטס אויסזען אזוי ווי אין דזשערמעני, דעטס אלל, נאטינג דיפרענט, אני השם לא שניתי, די אייבערשטער האט זיך נישט געטוישט. ממש א שאנדע וואס מען טוט, און אלעס אין נאמען פון כלל ישראל, איך דארף זאלן קומען כאטש אפאר מענטשן זאגן זיי האבן מיט אונז גארנישט, אונז טארן זיי נישט אנערקענען, זיי זענען מחילה שטופערס און פופיק לעקערס און דעטס איט, און אונז האבן מיט זיי נישט איינגעלייגט גארנישט, יעצט לייג איך ארויף א איד וואס ער האט מסירת נפש מלחמה צו האלטן מיט די שקצים, און ער האט ארומגעשיקט א ראבא-קאל אין וויליאמסבורג און איך וויל יעדער זאל עס אויסהערן. עמערזשענסי אלערט! באגייט נישט קיין זעלבסטמארד! די דעמאקראטן זענען שוין היינט מיט א געוואלדיגן כח אין די מוסדות. צו צווינגען חינוך כפירה אויף תועבה דורך די פעטערסאן ביל עיט זירא וואן עי, אויך וואקסינען און אפילו עיטש פי ווי, אלעס מיט די הילף פון געלט גייציגע היימישע פאררעטער. יעדע שטיצע פאר זיי איז מחזק די גאנצע דעמאקראטישע קאמוניסטישע אדזשענדע. אויך פייניגן פרעזידענט טראמפ השם ירום הודו מיט ביליגע שקרים.

אלעס איז זייער עפ ר, און די מענטשן מיט די תורת ישרים און ברכם, א ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. כ'האב ארויפגעלייגט דא אפאר מנוול'ישע זאכן וואס מ'האט געטאטשט קינדער, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. קאלט מיך אפ איינער פין די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, א היימיש געמיינדע, און זי זאגט מיר הרב ראזענבערג כ'וויל אייך עפעס זאגן, ווען איהר זאלט וויסן וואסערע א וועלטס רעבע איהר זענט, וואלט איר זיך געפרייט? איר לערנט דאך אויס די גאנצע וועלט אלעס. שטעל דיר פאר איך בין א מיידל פון זיבעצן א האלב יאר, איך בלאסעם, איך בלום אוועק, און איך וויל דיך עפעס זאגן, איך בין אריין צו מיין זיידן אין שטוב, איז געגאנגען דער עף בעסטערד, ס'האט זי ארויסגעזאגט, האט מיך ארויפגעזעצט צווישן זיינע צוויי פיס, האט זי אים געזאגט אזוי, ליסן טו מי קעירפול, איף יו דאנט געט יור עף הענדס אףף מי, קומט שוין די פאליס, איך האב, זעהסטו דעם קליינעם קעמערא, איך האב אלעס אויפגעכאפט, איי וואנט יו טו נאו, איף יו עווער. טרעפ מי אר עני אוו מיי סיבלינגס ביטווין יור לעגס יו גאו טו דזשעיל. און יענער האט אנגעהויבן צו בעטן, מאמעלע פליז איי דידנט מין עניטינג, איי דאנט גיוו א שיט שי סעז וואט יו מענט, יו טאטשד מי. די מיידל האט אזאלכע מיעסע ווערטער געזאגט פארן זיידן דעט איט וואס ממש כ'האב עס נישט געקענט אפילו אויסהערן אזאלכע מיעסע ווערטער האט זי געזאגט, זי האט אריינגעשטופט דארט און דארט ביי מיר דארט און געזאגט אלעס אזוי גרעפיק.

דען יור סטופיד, ביקאוס דאס האט דער אייבישטער געמאכט צניעות סיי ביי מאן און סיי ביי פרוי, און דארט ווי עס איז צניעות דו טוסט עס אויפדעקן, דארטן טוט עס יענעם וויי. יעצט דאס מיינט נישט אז מען טאר נישט רעדן מיט בחורים און מיידלעך אין די עידזש וואס זיי דארפן זיך אנהייבן צו וואטשן, דאזענט מין יו העוו טו קיעפ א סיקרעט, איט מינס דעט יו קענט סיט האר אר הים אן יור פיט ביטווין יור לעגס, און דען געווענטליך זענען זיי דאך נישט קראנקע מענטשן, זיי זענען דאך נישט צוריק געבליבן, סאו אלל אוו א סאדען פילן זיי ווי אינעם תחת ריקט זיך עפעס אריין דארט. געווען דא אין בני ברק מיט אפאר יאר צוריק האט מען געכאפט אזא איינער האט מאלעסטעט א מיידל זי זאגט איך ווייס נישט ער האט גענומען עפעס שטעקענעס און ער האט אריינגעשטופט אין מיר נא נא נא ס'איז נישט שטעקענעס ענד וואטש וואט יור דואינג ביקאוז יור גאנא סטארט פעיאינג עווריטינג דעט יור דואינג בעד. און זי זאגט ראביי ראזענבערג איי וואנט יו טו נאו דעט יו דאונט ריעלי נאו וואט יו מין פאר כלל ישראל זי זאגט מיר דיז אר

ס'איז דריי פערטל געקאכט און ער פרעגט דעם גאנצן קאלעדזש וויאזוי קען מען אריינלייגן די איי וואס איז די לאך פון די סאדע באטל איז א העלפט פון דעם גרויס היה פשוט און יעדער טוט אן צו פילאסעפייזן אזוי און אזוי און אזוי נאכדעם געבט איינער א זאג אונז געבמיר אלע אויף פראפעסער זאל אונז ווייזן דער אמת איז אז מ'האט א הארד בוילד עג ס'האט נישט קיין שאלעכטס מיינט די שאלעכטס איז אויף די איי ס'איז נישט אפגעשיילט

וועגן דעם מעג אן עלטערע איד וואס איז אלט זיבעציג יאר פלאס ער האט געוואלט טאטשן א זיבעצן האלב יעריג מיידעלע? איך האב אזא הנאה דעט שי סטאק אפ פאר הער רייטס זי אליין זאגט מיר רב ראזענבערג איי נעווער עווער וואלד העוו בעליווט דעט מיי גרענד פאדער איז א עף בעסטערד ענד איי וואודענט בעליוו וואט א דזשאב יו דיד איטס אנבעליוועבל ראביי ראזענבערג סאו וויל איך ענק זאגן רבותי יו העוו טו סטארט ספיקינג אפענלי דאנט בי עפרעיד נאובאדי קען דו עניטינג טו יו, דעי'ל קאל יו ען איוויל, סאו דעי קאל מי טו, סאו וואטס די ביג דיעל, יו נאו דעי סעי סטיקס ענד סטאונס קען ברעיק מיי באונס, באט נעימס קען נעווער הארם מי. איך זאג פאר אלע חזירים, די סאטמערע, קאקמערע חזירים, זאלן אלע גייען אין דר'ערד. כ'האב נישט מיט זיי, כ'קען זיי נישט, כ'וויל זיי נישט קענען, באט ס'איז ווערי ווערי אימפארטענט רבותי, מורא'דיג שטארק אימפארטענט. יו שוד טיעטש יור טשילדרען. ווען דער זיידע זעצט דיך ארויף צווישן די פיס. זאלסטו גראד קאלן נײַן וואן וואן, די פאליס וועט שוין מברר זיין וואס דארט איז געווען, דאונט גיוו ע שיט טו עניבאדי, און איך האב הנאה פון דעם איידל, נישט די איידעלסטע קינד, ביקאוז שי יוזד סיקס טיימס די פאור לעטער ווארד, באט יו נאו וואט, עט ליעסט הער גרענדפאדער דידענט געט טו רעיפ הער, דעטס וואט יו שוד רימעמבער, ענד הו קעירס, יא איידל נישט איידל, איך פלעג אלץ זאגן, ווען איינער זאגט פאר א מיידל לאמיר זאגן, אדער איינער זאגט פאר א קינד, דו גראבער שייגעץ מחוצף, דו רשע. איך האק דיר אן די ביינער, און קוק האט ער געקויפט א גאלדענעם זייגער, דאז איט ריעלי מעיק א דיפערענס וואס זי האט געטון און זי האט געשריגן? נאו, עס לאנג עז שי העז די פרעזענט, דעטס די נקודה פנימית, דעטס וואט קאונטס, סאו דיס איז וואט יו העוו טו סטארט טו ריעלייז, דער זיידע טאר נישט רעדן איין מיעז ווארט צו דיר, און איווען אז ער מאכט זיך עט די ענד אוו די דעי, אה איי וואנטעד טו לאוו יו, איי וואנטעד טו גיוו יו א האג און א קיס, יו העוו נאו ביזנעס טאטשינג די גירל קלאוס, דאז נאט ניד יור אפרישיעישן און יור סעקס, און נאטינג וואט יו דואינג טו האר.

קינדער, אייניקלעך אויך, מען טאר נישט רעדן מנוול, ס'האט מיך געלייגט אין חרם, כ'פארשטיי, יא, עטס זענט זיך הייליגע מענטשן, כ'האב נאר געוואלט וויסן וואס א חילוק צו איך רעד דערפון, צו ברוך מרדכי האט עס געטון פאר דיינע קינדער מיט די אייניקלעך, דאס איז אלעס וואס איך וויל וויסן, עטס מיר מסביר זיין דעם חילוק, אונז ווייס מיר דאך אז אן עשיה איז מער ווי אן אמירה, ריכטיג? זאגטס מיר פארוואס אויף ברוך מרדכי'ן איז קיינער נישט ברוגז געווען, יעדער האט עס צוגעלאזט, און אויף מיר האט מען זיך פארלייגט.

כ'האב דיר געזאגט נאך קומען אמאל מ'עט מיר באדאנקען, ס'איז דא אין תנך איז דא אזא גאנצע מעשה מיט יפתח הגלעדי, דו קענסט די מעשה, מ'האט אים ארויסגעווארפן, נאכדעם איז מען געלאפן זוכן ווייל מ'האט געברויכט אים זיין העלפ, אוי אז זיי וועלן נאך ברויכן מיין העלפ, איך זעה שוין, זיי וועלן נאך ברויכן מיין העלפ, פארשטייסטו דא טוט זיך חזירים שבבני חזירים, אויפגעכאוועט א זיבעצן יעריגע סווידהארט א טאכטער. מיט אלעם גוטן, שיין, ביוטיפול, קען זי נישט. האט מען געזאגט, האט מען געזאגט זי איז א שיין קינד, האט דער זיידע האט זיך געלייגט די הענט אויף איר, און שי גאט סאו וויילד, שי סעז, איר ווייסט איך הער אייך אויס יעדע וואך, איך קען אידיש, מיינע עלטערן רעדן אידיש אינדערהיים. איך וועל נאכאמאל אנזאגן אלע מיידלעך און אלע יונגלעך, ווען דער זיידע לייגט זיך זיין הענט צווישן דיינע פיס, סקרו הים בעד, קאל ניין וואן וואן, אפילו אום שבת, אז ס'וועט זיך אויסלאזן מיט זנות. העכסטענס מאכטס כלאחר יד נעמען די פינקי מיט די קליינע פינגער עס צו דיילן אדער שטופן די באטענס באט דו נאט לעט יורסעלף געט קעריד אוועי איווען דאו הי איז יור גרענדפאדער גרעיט גרענדפאדער ענד איווען דאו הי בייס יור פרעזענט היר אר דער אלל דעט איז גאנע בי בעד נוז סאו פליז וואטש וואט יור דואינג. כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, געווענטליך ווען א מענטש וואוינט אין א שטאט און ס'באזעצן זיך אסאך מענטשן ווערט יעדער נערוועז, וואס ווערט יעדער נערוועז ווייל מען האט מורא אז מען וועט אוועקכאפן זיינע מיידלעך אדער זיינע אינגעלך פאר משכב זכר, ס'איז מער ווי דאס, סתם מ'האט מורא ס'קומט נאך אריין א מענטש, ווייל אז ס'קומט נאך א מענטש אריין איז דאך זייער גוט פאר אים, ס'איז מער מענטשן, מאך א שפיטאל, מ'עט מאכן א דאקטערס אפיס, יעדער האט מורא פאר די קינדער, די מיידלעך. דער גוי האט מורא, דער איד האט מורא. איך הער זאגן אז דא האט זיך אריינגעצויגן א בעלזע ישיבה פון בחורים איך ווייס פון צוואנציג יאר און העכער צו וויפיל. איז דעם שבת בין איך געגאנגען שפאצירן אין די גאס, קודם איך האב הנאה ווייל די גאנצע שטאט האט א שיינעם פנים היינט, חסידישע בחורים, מען גריסט זיך, ס'איז א מחיה, איך גריס זיי נישט ווייל איך בין דאך אין חרם, פארשטייסט? יא, איך האלט אן דעם טרעדישן פונעם חרם, ס'זאל אלע גייען אין דער ערד. איז למעשה איז זענען פיינע בחורים'לעך. חי. יעצט פרעג איך דא איינעם, א ספרדישער, פרעג איך דעם ספרדישן וואס ארט אייך ס'זענען אריינגעקומען דא אזוינפיל בחורים, ס'מאכט דאך אידישער דער פלאץ, זאגט ער מיר דו ווייסט נישט מ'האט דא מיטגעברענגט צוויי הונדערט און פופציג בחורים, גרויסע ישיבה, און איך האב מורא פאר מיינע טעכטער, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? איז א מחיה, איך זעה יעדער האט מורא פאר די זעלבע זאך, יעדער האט מורא מ'זאל אים נישט צוגנב'ענען די טעכטער און מאכן א זונה פון זיי, וויאזוי האט ער געזאגט דארטן אנשים. שלמים הם אנחנו, זענען גאָר אונדזערע פֿרײַנד. זיי זאָגן זיך, אַז זיי זענען צו פֿרענדלי. יאָ, שלמים אתנו, אַזוי זאָגט דאָרטן דער שכם בן חמור. עניוועי, דאָס איז וואָס זיי ווילן נישט. יעצט, ווי קום איך אַרײַן דאָ אין דעם פּיקטשער? כ'האָב געזאָגט, זייער פּשוט, איך וויל ענק עפּעס זאָגן. אַז מע זעט אַ בעלזער בחור גיין אין דער גאַס, איז עס אַ קידוש השם, אַז זיי גייען אַזוי איידל. צניעות'דיג, כ'האב אזא הנאה זיי גייען אלע מיט די גארטלעך, מיטן רעקל אין די גאס, ס'איז מורא'דיג. די לעצטע זאך וואס אונז דארפן האבן, אז א בחור זאל אטאקירן דא א מיידל, ער דארף זי נישט אטאקירן און רעיפן, ער דארף נאר רעדן מיט איר פרענדלי, ער דארף איר נאר גריסן, און די ספרדים זענען זייער גריסעדיג, די ספרדים זענען זייער העפליך, כ'מיין איך קויף דא איין יעדן טאג אין נחמה, קויף איך איין אביסל פריש ברויט מיט אלעם. איז דא דא אפאר וואס ארבעטן דא, מיידלעך צו ווייבלעך, איך קען זיי נישט, דא גייט זיך יעדער מיט אייגענע האר, ס'איז זייער פרענדלי, מורא'דיג, איך האב אפילו מורא זיי צו ענטפערן, ווייל באלד וועט מען זאגן איך האב געוואלט מיט איר אויסגיין, איז למעשה. ס'איז אן אנדערע קלייענטעל, ס'איז אנדערע מינע מענטשן, ס'איז נישט די וואס דו האסט אין ווילימסבורג צו אין בארא פארק צו אפילו אין בני ברק, מען קוקט נישט אויף יענעם, מען קוקט נישט וואס צו יענעם, גארנישט, ס'איז א גאנץ אן אנדערע קלייענטעל. ס'איז מאר פרענדלי טייפ. איז וויל איך ענק בעטן איין זאך, כדי עטס זאלטס נישט מאכן חלילה חילול השם, זאלט עטס זיין זייער אפגעהיטן און נישט לאזן דער בעל דבר זאל ענק פארדרייען א קאפ, יו דאנט טאלק טו עניבאדי אפילו זיי זענען פרענדלי, זיי רעדן צו דיר שיין איידל, ביפאר יו נאו איט וועט זי זאגן דו האסט געוואלט מיט איר וואוינען, צו דו האסט שוין געוואוינט, פרויען האבן אזא משוגעת אז מען רעדט צו זיי פרענדלי און מען קוקט זיי אין פנים, און ביפאר יו נאו איט. געזאגט יא ער וויל מיך קוק ער האט אזוי געקוקט ער געשמייכלט צו מיר דעי גאו קרעזי. יעצט סקען זיין אז בחורים גייען אויך קרעזי נישט נאר די מיידלעך אויף דעם האט דער אייבישטער אונז געגעבן געזעצן אז מזאל זיך נישט צופיל רעדן די משנה זאגט אל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מ'דארף זייער וואטשן עס איז א פרעמד מקום זאלטס זעהן צו מאכן א קידוש השם נישט קיין חילול השם ווייל טאמער עט עטס דא מאכן חלילה חילול השם וועט מען ענק אין ערגעץ נישט אריינלאזן. אבער זאלטס געדענקען, איף סאמבאדי מעסס אפ, הי דאזענט מעס אפ פאר הימסעלף, הי מעסס אפ פארן גאנצן חסידות, און נישט נאר פאר בעלזא חסידות, פאר אלע חסידות'ער. סאו די חברה האבן שוין אפגעציילט וויפיל בחורים ס'איז דא דא? איך האב נישט געהערט ס'זאל זיין אזוינפיל, אבער זיי זאגן אז ס'איז דא צוויי הונדערט און פופציג בחורים. אלעס קען זיין, איך קריג מיך נישט מיט זיי, אבער איך וואלט געוואלט איין זאך, אז ס'זאל פון קיין בעלזער בחור נישט ארויסקומען קיין חילול השם. נאר טאמער חלילה וועט ארויסקומען א חילול השם קענסטו נעמען גאנץ בעלז און צושפארן. דאס זאלט עטס זיין זייער געווארנט. סארי אז איך דארף ענק דאס זאגן אבער ס'איז בעסער טו בי סעיף דען סארי. אז איך זאג ענק און עטס וועטס פאלגן וועט עטס זיין מקדש השם ברבים. טאמער חלילה נישט וויל איך נישט זאגן. יעצט איך וויל ענק סתם אזוי זאגן. ס'שטייט, די משנה זאגט א שוחט, משום מאי מחייב? זאגט רש"י א שוחט דעלמא. וואס הייסט א שוחט דעלמא? וואס פאר א מין שפראך איז דאס א שוחט דעלמא? א שוחט! עס זאגן די חסידישע ספרים, כ'מיין ס'איז פון מיטעלן בעלזער רב אבער פון איינע פון די בעלזער רבנים, א שוחט, פארוואס איז א שוחט מחייב? משום מאי מחייב? משום צובע. וואס הייסט צובע? דער אייבערשטער האט איהם נישט געזאגט ער זאל פארבן, ער זאל נישט מאכן די עבירה ווייניגער און די מצוה זאל אויסזעהן אסאך. הייסט מען זאגט ס'א מצוה יענעם צו באגראבן, עה ס'איז נישט אזא גרויסע מצוה, ס'איז אן עבירה דאס, ס'איז גארנישט אזא גרויסע עבירה, אויף דעם וועט אים דער אייבערשטער שטראפן, ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ווייל ער איז צובע, ער שפילט זיך ארום, ער פארבט אפ, ער מאכט א גאנצע זאך, דו ווילסט פארקויפן יענעם ער זאל עסן א שטיקל חזיר, זע ער זאל עס שמעקן, ס'זאל שטינקען, דו ווילסט ער זאל גיין מיט א מיידל, זע עס זאל שטינקען געהעריג. צו ווי א בחור, גיי אנגעטון חזר'יש, וועט דאך קיינער נישט נאכלויפן. אה, מען פארגלעט עס, מען פארפיצט עס, דאס איז דער חשבון. שוחט משום מאי מחייב, משום צובע, דער בעל דבר פארבט עס אפ. איז די זעלבע זאלט איר וויסן, רבותי, אלל די דזשאוקס אסייד, א ספרדיש מיידל איז נישט פאר דיר, ס'איז נישט פאר קיין בעלזער חסידישן בחור, ס'איז אן אנדערע אפברינגינג, ביפאר יו נאו איט, עט זיין א דיזעסטער אינדערהיים, יעדער דארף זיך האלטן מיט זיין מין. נישט ווייל איך בין ס'איז דא וואס זאלן מיר יעצט גיין זאגן אז איך בין א. אן ענטיי סעמייט, חס ושלום! ווייסט מען זאגט א פרענק א חיה, א פרענקינע א מחיה, יעדער ווייסט זיי פיינע זייער פיינע געלערנטע און געבן אפ כבוד פארן מאן און אזוי ווייטער, אבער איטס סטיל נאט יור קאפ אף טי, יעדער האט ליב זיין קאפ אף טי. אין שמואל בית פרק י ט פסוק ל ח שטייט אזוי, ברזילי הגלעדי זאגט פאר דוד המלך, ישב נא עבדך, כ'וויל בלייבן דא זיצן, ואמות בעירי, כ'וועל שטארבן אין מיין שטאט, עם קבר אבי ואמי. אין די זעלבן קבר ווי מיין טאטע און מיין מאמע. והנה עבדך כמהם, דיין קנעכט, וואס ער איז מיין זון, וואס ער הייסט כמהם. יעבור עם אדוני המלך, ער וועט גיין מיטן קעניג. ועשה לך את אשר טוב בעיניך, און ער טוט מיט אים וואס דעם קעניג איז געפעלט. סאו דא זעט מען אז קבר אבי ואמי איז זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דיפרענט קלייענטעל, אלעס איז אנדערש. סאו ס'איז עניוועי נישט פאר דיר פאר א פיוטשער, ס'איז נאר אביסל זיך משוגע צו מאכן דערווייל דא וואס זאל דיר אנדרייען די מעשה. ענד דעטס ראנג. די צייט וואס ער דרייט דיר אן די מעשה דרייט ער אן א מיידל אויך די מעשה. און ביטווין באוט אוו יו'ס קען געשען אן עקסידענט. און די עקסידענט קען זיין אנריפעירעבל. סאו פליז וואטש וואס עטס טוטס. אמאל דער מגיד שיעור שעמט זיך אייך צו רעדן אפן. איך בין דאך עניוועי לכאורה. סאו וואטעווער איי סעי איז אקעי. מיך קענט עטס שוין נישט אפשטעלן מיט די אלע חרמות. כ'וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך די וואך דא אויפן אינטערנעט, איז דא איינער כ'האב ענק שוין געזאגט ער הייסט ר' מרדכי רוט, ס'איז נישט דער רוט דער וואס זאגט שיינע זאכן פון מוהרא"ש, ס'איז אן אנדערע רוט, נישט ר' חזקל רוט, ס'איז אן אייניקל, ער הייסט ר' מרדכי רוט, ער האט א רויטע בארד, קען זיין וועגן דעם הייסט ער ר' מרדכי רוט נאך די בארד. און ער איז א לייסענס סייכאלעדזשיסט, און יעדע וואך האט ער שיינע זאכן. און איך האב ליב צו הערן. ווייל ס'איז זייער אסאך זאכן וואס אונז פארשטיי מיר זיך מורא'דיג. איז די וואך האט ער א פרשה פון א פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט א מאן. זי האט נישט געוויסט אז ער האט אביסל פראבלעמס. ווייל ער קומט פון אזא שטוב וואס זעט אויס דער טאטע איז נישט געווען ביהעווינג און די מאמע איז נישט געווען ביהעווינג. זעט אויס אז זענען דערגאנגען די יארן אז ער זאל העלפן האט ער דווקא נישט געוואלט, און ער האט עס פאר איר נישט ציילט. די גמרא זאגט אז א פרוי מוטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלה, וואטעווער דעט מיענס ווייס איך נישט ווייל די רבי האט געפראסקעט און כ'האב געהאט אין בוידעם, אבער וואס דאס מיינט צו זאגן איז אז א פרוי זאגט איך וויל ענדערש זיצן צוויי מענטשן אינאיינעם כאטשיג מען רייסט זיך אביסל, ווי איידער צו זיצן אליין, איז דאס ווייסט מיר ס'א כלל גדול א פרוי האט ליב צו זיצן מיט א מאן, עניוועי, זי האט ליב ארויסצוגעבן אירע קענטעניס, זי האט ליב ארויסצוגעבן אירע ווי גוט זי קען קאכן, ווי גוט זי קען באקן, די אלע אנדערע זאכן, און שוין. איז למעשה האט זי מסכים געווען צום שידוך עניוועי, גוט און דער סוף איז געווען אז זיי האבן חתונה געהאט, ס'איז דורך אפאר וואכן אפאר חדשים אפאר קינדער איז דא, קומט דאך דער בעל דבר ער מוז דאך אויך עפעס באקומען, הי העז טו געט סאמטינג אוט אוו איט, איז קומט דאך דער בעל דבר און ער האט איר צוגעשיקט אסאך גוטע פרענדס און זיי זעען אז זי פלאגט זיך זייער שטארק, אוי מ'האט קינדער מ'דארף זיך פלאגן, ענד דעי דאונט פיל אז. ער טוט גענוג פארן הויז. זי האט דאך נישט געוואוסט אז ער האט א שוואכקייט צו הויז ארבעט. זיינע עלטערן האבן אים אביוזט, צו נישט געלאזט טון, צו יא געלאזט טון, צו צופיל געלאזט טון, הו קעירס? איז למעשה, עס קומען ווידעראום די אלע גוטע פרענדס, יעדער איז דיר אזא גוטער פרענד, אזא פיינער פרענד, און יעדער וויל דאך נאר דיין גוטס, און דו רייסט דיך איבער, און אהער און אהין, און מען האט די פרוי אנגערייצט, אזוי דערציילט דער רב, מען האט זי אנגערייצט אויף. טויזנט. כאטש בדרך כלל מיט אנדערע זאכן איז ער דאך געווען זייער א גוטער מאן, נאר די פרענדס האבן איר גוט אנגעדרייט. עד כדי כך, זי האט זיך איינגעפאקט די קליידער און זי איז אהיים געגאנגען. דאס איז אויך זייער א וויכטיגע זאך, עלטערן דארפן אנזאגן פאר די קינדער די טיר איז א וואן וועי. אין הלכות שבת ווערט געברענגט כל דלת שאין עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח. דארף מען זאגן פאר די קינדער דו גייסט ארויס פון דא איטס א וואן וועי סטריט האסט פראבלעמס נישט קום צוריק דא ווייל די טאטע און די מאמע מוזן זיך אננעמען פארן קינד צו סאיז גערעכט צו נישט און מקען דיר נישט זאגן ביסט נישט גערעכט למעשה דארף מען וויסן אז סאיז זייער א הייקלע פאזישן דאס אלעס יעצט. דער פרעמדע פרוי צו די פאר פרויען. יעדער וואס איז ווערט א סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט קען זיך גארנישט העלפן עניוועי. איך זאג אייביג פאר אזא פרוי, מענטשן געבן דיר גוטע עצות? זאג זי, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, פאר יעדע עצה וואס דו געבסט מיר, געב מיר א דאלער. מן ביסט דאך מיין פרענד, מיינסט דאך ס'איז פאר מיר דאס גוטן, דאס איז צום בעסטן, ס'זאל זיין צום גוטן נעבעך. סאו, פאר יעדע עצה וואס דו געבסט מיר, באצאל מיר א דאלער. לאמיר זעהן וואסערא פריינד דו ביסט. דארט העט זי נישט באצאלן איין דאלער. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דארט האט זי דיך אין בוידעם. און בכלל ווי איז דאס אז א פרוי גייט פרעגן פון אן אנדערע חבר'טע עצות? ס'שטייט אז נאר דער וואס איז שוין דורך געגאנגען דער ווייסט ווי צו גיין. א מענטש איז שוין דורך געגאנגען אין זיין לעבן, דער מסילת ישרים איז דאס מסביר, ער קען זעהן וויאזוי די פעט איז געגאנגען, צו האסט געזעהן ס'איז דא אזעלכע. קאלערינג בוקס מיט אנדערע זאכן וואס מען ווייזט וויאזוי צו גיין, אבער אז דו פארסט נישט גוט ווערסטו סטאק אינמיטן, ווער עס איז דורך געגאנגען ווייסט וויאזוי עס צו גיין, די זעלבע דא אויך, במילא איז אזוי, דו נעמסט דא א פרוי וואס איז דיין עלטער, אביסל יונגער אביסל עלטער, שי איז אלסא סטראגלינג און האסלינג. איז וויאזוי גייט זי דיר געבן עצות וואס צו טון? זאלסט איינפאקן די פעקלעך און זאלסט צוריקגיין צו דיינע עלטערן? עניוועי, דאס איז דאך עס, כ'האב ענק שוין געזאגט ווען ביי אונז א מענטש ווען ער דארף נישט האבן גארנישט סתם צו רעדן רעדט ער מיט יעדן, טאמער דארף ער א סייקאלעדזשיסט רעדט ער אין די מקווה, טאמער דארף ער א סייקייעטריסט רעדט ער צו א סייקאלעדזשיסט. און אז ער דארף שוין א משוגעים הויז גייט ער צו א סייקייטריסט, אזוי גייט עס, וויער אלל בעקלאגד, עניוועי, סאו קומען די אלע פרענדס און זיי געבן מיר גוטע עצות, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, עניוועי, בקיצור זי האט זיך אויפגעהויבן איז אוועק געגאנגען, נאו פראבלעם. איר פריינדין האט איר איינגערעדט, זארג דיך נישט ער העט צוריק קומען. ער העט זיך נאך קומען בעטן ביי דיר. שי וואלקט אוועי, זי האט נאך געווארט אז מען זאל זיך קומען בעטן ביי איר. יענער האט נישט געבעטן, ווייל איך זאג די זעלבע, מען זעט אין די מאוויס ביי די גוים, פאר א מיידל ווען זיי גייען הרג'ענען א מענטש, דאס מיידל דארף דיך נישט, דזשאסט אימפרעס האר, מארגן גייט זי זוכן א צווייטן, ס'איר מער אימפרעסן, סאו וויי קיל פיפל פאר האר? עניוועי. זאגט זי צו איר מחותן צום סייקאלעדזשיסט. דעט שי וואד לייק ווערי מאטש אז עס זאל זיין און ער זאל צוריק קומען. ביקאוז שי דידנט בעליוו. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. האט ער זי געהייסן זאל אים רופן איבערבעטן. זי האט טאקע אזוי געטון. זיי האט אים געפאלגט. זיי האבן זיך אנגערופן איינער דעם צווייטן און גערעדט. און זיי האבן זיך ביידע גוט אויסגעוויינט. האט ער פאר איר פארציילט אז ער געהאט א פראבלעם מיט זיינע עלטערן וועגן העלפן, און וועגן דעם קען ער נישט צוהעלפן אין שטוב. האט ער א גאנצע אריכות וואס ער באשרייבט עס, און ער איז מסביר נאכאמאל, די פרוי זיי נישט קיין בהמה, דיין פרענד איז דזשעלעס אויף דיר, די גמרא זאגט. האב איך שוין געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן, ס'איז דא א סייקאלעדזשיסט וואס איז אין בארא פארק זי איז איינגעשטעלט ביי ביי איינע פון די ארגענעזעישאנס, און זי האלט אין איין זאגן פאר די פרויען, געב נישט דיין מאן וואס ער בעט, געב אים נישט קיין סעקס, דו העסט אים אזוי צו פאכן, וואו! למעשה וואס זי כאפט נישט איז, קיינער ברויך היינט נישט קיין ווייב פאר סעקס, פאר פופציג דאלער צו פאר הונדערט דאלער קענסטו האבן וועמען דו ווילסט, אין וויליאמסבורג איז דא א בילדינג וואס ס'וואוינען צוויי מענטשן, איינמאל בין איך געווען ביי טשארלס היינס אין אפיס, כ'האב געזען דארט א פרוי א יפי נוף א יפ א יפת תואר א שיין א ביוטי און איך זע אז איינער וואס וואוינט אין וויליאמסבורג אין איינע פון די גרויסע בילדינגס הענגט זיך ארום ביים טיר אין די אפיס פרעג איך אים אנטשולדיגט ווער איז זי צו דיר? כ'געמיינט אפשר זיין טאכטער? יענער איז אלט ווי איך לאמיר זאגן באלד זיבעציג הענגט ער ארום מיט א מיידל פון תורי תורי פייוו געמיינט ס'איז זיין טאכטער זאגט ער ניין דאס איז מיין גערלפרענד פרעג איך אים דיין ווייב ווייסט? זאגט ער כ'האב איר אין דר'ערד, זי געט מיר נישט וואס איך ברויך, וואס זאל איך נישט טון גארנישט? היינט איז דאס פון די גרינגסטע עבירות וואס איז דא, קיינער מאכט זיך אפילו נישט צו טון, יו דאונט איווען טורן אראונד און סעי אוי איי דיד א מיסטעיק, ווייל אויב עפעס דרייט מען זיך אויס צום אייבערשטן זאגן זעהסט וואסארא סחורה דו האסט מיר געגעבן, און וואס ווילסטו יעצט פון מיר? סאו היינט איז נישט קיין עבירה אויך נישט, עטליעסט ביי די מענטשן איז נישט קיין עבירה, סאו טוט יעדער וואס ער וויל. האט זי זיך איינגערעדט די פרומע איז א שטיק ליטווישע דרעק. זיך איינגערעדט אז זי וועט נישט געבן פארן אינגערמאן וואס מען ברויך, וועט ער גיין הונגעריג, ער וועט ארום גיין וויינען, ער ברויך גארנישט מער ווי פופציג דאלער אדער הונדערט דאלער, אדער ער קען פארן אויף אומאן וואמאן, וועזן קאסט טאקע פינף הונדערט דאלער, אבער דארט קען ער זיצן דריי פיר טאג, חצות ביינאכט, אינמיטן טאג, יו דאונט סטאפ עניבאדי. און עס האט נאך א מעלה אז ר' נחמן גייט אים גאר ארויסשלעפן ביי די פייעס. איז אזא אידישע טאכטער אזא שיקסע וואס זי הייסט א סייקאלעדזשיסט זאגט דאס פאר א ווייב פון א אינגערמאן שי שוד גאו טו דזשעיל אר שי שוד לוז הער לייסענס איך ארבעט זייער שטארק אז מענטשן זאלן ארויסקומען אונז קען מיר זיך דאס נישט ערלויבן דאס דעטס נאט וואט שי איז דעיר פאר די גמרא זאגט אז אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה ווייסט וואס דאס הייסט עס מיינט אזוי צוויי פרויען זענען גוטע פרענדס פלוצים זעהט זי איר פרענד איז געווארן שוואנגער. נו, ווערט זי דזשעלעס, פארוואס איך נישט? דאס הייסט אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה. נאכדעם גייט דורך אפאר חדשים און שי פאפס א בעיבי, ווערט יענע דזשעלעס. רחל אמנו איז געווען אזא צדייקת זי האט אוועקגעגעבן איר סימנים, זי האט פארציילט די שוועסטער די סודות זאל נישט פארשעמט ווערן, וואס הגם די בושה וואלט נישט געווען מער ווי א שעה צוויי ביינאכט, און ווי יעדער האט שוין אינדערפרי געזען אז דאס איז לאה פונדעסטוועגן דאך האט זי געהאט א געפיל פאר איר שוועסטער איבערצוגעבן די סימנים און שי לאסט הער האסבענד ביקאוז אוו דעט ביקאוז ווען יעקב אבינו האט נישט געוואלט ארבעטן נאך זיבן יאר ווייל ער האט ליב געהאט רחל וואלט זי נישט געהאט קיין מאן עניוועי סאו דאס הייסט אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה וואס האט זי צו זיין מקנא יענעם פרוי געמאכט אויף צו ברענגען קינדער איז טאמער יענער ברענגט מער קינדער ווערט זי ווי מען זאגט דזשעלעס סאו דיינע פרענדס ווייסטו נאך גארנישט.

און דאס איז זייער א גרויסער אומגליק. דער אומגליק איז גרויס וועגן דעם ווייל נאכדעם ווען די וועסט דיך גט'ן איז די פרענד וואס האט דיר צוגעהאלפן די האט דיך אינדרערד. זי האט מיט דיר גארנישט בעסיקלי, זי האט נאר אזא געפיל דעט שי וואנטעד טו סי הער אין טראבל ענד וואנס שי אקאמפלישד הער מישען אז די ביסט אין טראבל דען שי איז פיין שי איז נאט גאנא באדער יו, שי איז נאט גאנא טעל יו וואט טו דו, און דאס איז זייער זייער נישט גוט. יעצט, דער חורבן איז אז נישט נאר דיין פרענד איז נישט דיין פרענד, דער סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט דארף מען אויך וואטשן צו זי מיינט דיך צו נישט, אמאל קען זי דיך אזוי גוט פארפירן כדי זאלסט דיך איבערלאזן מיט דיין ווייב, מיט דיין מאן, כדי זאלסט איבערלאזן דיין מאן, נאכדעם וואס גייט געשען איז זי וועט דיך אנדרייען א גאנץ לעבן צו האבן ווי מען זאגט א פעישענט, און ווען דאס געשעט יו וויל נעווער קליים אוט אוו דיס. וועגן דעם זאג איך יעדעס מאל אז דו גייסט צו א פראפעשענעל הילער זאלסטו אלץ וויסן אין בעק אוו יור מיינד אז עס קען זיין דעט שי איז דואינג אלל דעט ביקאוז אוו דזשעלעסי ענד די מינוט שי איז גאנא סי יו אז דו ביסט אריינגעפאלן אין א ביטערן גריב וועט זי האבן הנאה ענד דען שי איז גאנא סטעי אוועי פראם יו. סאו דאס איז זייער א שיינע מוסר השכל פון דעם מיסטער ראטה וואס איז יעצט פארגעגאנגען אין ארץ ישראל. די ווייבל איז געווען טויט משוגע אז דער מאן זאל צוריק קומען, ווייל זי האט דאך געזען וואט דיד הי דו ראנג, ער האט געברענגט פרנסה גאלאר וויפיל ער האט געקענט, ער האט געכאוועט די קינדער מיט א שמייכל מיט אלעם. ער האט איר אלעס געגעבן. אלל אוו א סאדען קומט זיך דא אן א אשה זונה וחללה, און ס'איז איר מסביר אז די מאן טוט נישט גענוג. גמרא זאגט אז א פרוי די שמגדלת את בנינו ומצילות אותנו מן החטא, דעטס אלל יו עקספעקט פראם א וואמען, זי איז דיך מציל פון זינד, זאלסט נישט ארום לויפן ווי א משוגענער און באקומען עידס מיט אלע אנדערע קראנקהייטן, און זי איז אויכעט מגדל אונזערע קינדער, זי איז נישט מחויב אין פריה ורביה באט שי דאז איט עניוועי, קאז זי איז א אידישע טאכטער און אפילו א גוי'טע האט אויכעט א געפיל צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, קאז דעטס הער פרייאריטי אין לייף, טו מולטיפליי די פעמילי. איז במילא זאל מען זייער שטארק וואטשן צו וועמען מען גייט פאר העלפ, וועם מען בעט זאל דיר העלפן. יעצט, רבנים, ימח שמם וזכרם, זאלן אלע פאלן אין קבר, זיי האבן נישט קיין שום געפיל פאר דיר, ווי זיי זעען אז מען קען כאפן דעם דאלער, אויב דער מאן איז אן עושר וועלן זיי מיט אים האלטן, אויב די פרוי איז אן עשירות'טע וועלן זיי מיט איר האלטן, דאס זענען ימח שמו'ניקעס, זיי האבן נישט אין זיך איין גראדן אדער. קרום און קרוקעט, און דאס איז נישט סתם רבנים, דאס איז די גרעסטע, די רבנים וואס מען קוקט ארויף אויף זיי, און מען האלט אז זיי מיינען דיין גוטס, און ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס זיי ווילן זיך מיט דיר לייגן אין בעט אויכעט, האלטן זיי מיט מיט דיר, און זיי מאכן זיך, און זיי ווארטן אויף א גוטע מינוט, א שעת הכושר'ער. יעצט איז דא איינער וואס האלט אין איין זאגן אז אין ארץ ישראל ארבעטן די פרומע אז מען זאל נישט געוואויר ווערן קיינעמ'ס שייגעצשטיק, און איך האלט אז ער איז גערעכט, איך זאג שוין לאנג דאס, זיי האבן א כח, זיי זענען איינגערעדט אז די רבנים פליען אין הימל, און ממילא איז נישט דא קיין ארדענונג, אבער טאמער למשל מען וויל בודק זיין אן אוטאפסי צו זעהן צו מען האט יענעם געהארגעט צו נישט, קומען גראד די פרומע און לייגן אריין גארביטש אין די גאס, דאס איז איינע פון די טעמים פארוואס איך וויל מיך נישט באזעצן דא, איך האלט אז דא איז נישט דא קיין ארדענונג. איך האלט אז די פרומע וועלן פירן דאס גאנצע, און איין טאג מוז דער רבי פירן ווייל זיי לערנען זיך אויס. איך האב פיינט דא דאס גאנצע ווערטשאפט, און דער אמת איז אין וויליאמסבורג איז אויך נישט בעסער, איך האב געהאט צו טון דעמאלטס מיט די שקצים, האט מיר דער הויפט דער וואס האט צו טון מיט די ליעזאן פאר די דזשואיש קאמיוניטי געזאגט ליסן קלאוז יור העט אין, איך האב געזאגט וואט.

יעצט דא איז דא קינדערלעך וואס זיי גייען דורך חרמות אזוי ווי איך בין דורך געגאנגען ארייט איך בין שוין געווען אביסל עלטער פון איהר און איך האב שוין אויס געקאקט אויף סאקמער קאקמער ווייל איך האב שוין געוויסט מיט וועם איך האנדל אבער די מיידל האט מען נעבעך געלייגט אין חרם יעדער אין סקול האט מיט איהר געטשעפעט און זי איז א יונג מיידל זעכצן זיבעצן יאהר און זי האט דורך געמאכט פיר יאר מיט גרויסע גרויסע פראבלעמען, און יעצט קומט זי ארויס מיט די אלע זאכן, און מען פרעגט זי אויס פונקטליך אלעס וויאזוי ס'איז געווען און וויאזוי זי פילט, און איך וויל אז דער עולם זאל עס הערן, ווייל דער עולם רעדט זיך נאך אלץ איין אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי א חרם, דער עולם רעדט זיך נאך אלץ איין אז ס'איז דא א מענטש וואס ער קען דיך לייגן אין חרם, ווער איז יענער? ווען ס'איז געווען אמאל א שטאט, און אין די שטאט ביסטו געבוירן, און ס'איז געווען דארטן רבנים פון פאר דיר, און זיי האבן כאילו געפירט די שטאט, און האט מען געקענט זאגן האט דיך יא געלייגט אין חרם האט דיך נישט געלייגט אין חרם. דא אמעריקע איז א צאמגעלאפן לאנד, קיינער איז נישט דא געווען פריער פון די גדולי הדור פון אונגארן, קיינער קען דיר נישט איינטיילן וואס צו טון, און קיינער קען דיר נישט זאגן גארנישט, אז דו ווילסט פאלגסטו, און אז דו ווילסט נישט זאגסטו יענעם זיי מיך מנשק. און דאס האב איך איינגעפירט, און ברוך השם ס'האט ממש, ס'קלאפט איבעראל, מ'קאלט מיך אפ פון ניר ענד פאר, דער עולם האט זיך אויסגעלערנט פון דיר, ס'איז נישט דא קיין באלעבאס, סאטמאר וויל אזוי, ווער איז סאטמאר? וויזשניץ וויל אזוי, ווער איז וויזשניץ? הו אר אלל דיס פיפל? און דאס האט זיך דער עולם יעצט אויסגעלערנט, א יונג מיידעלע גייט אין סקול, מ'האט מיט איר געטשעפעט, ווייס נישט וואס מ'האט געהאט קעגן איר, איז מיר נישט וויכטיג, מסתמא דארט אויך דא אזא יצחק לבנון שטערן, א טראבל מעיקער, א נערוון קראנקער משוגענער, און זי האט זיך אויסגעלאכט. און זי איז דורך געגאנגען די גאנצע זאך און זי קומט יעצט ארויס אלס א הירא און זי גייט ווייזן פארן עולם אזוי ווי איך האב געוויזן, קיינער איז נישט דיין באלעבאס, איף עניבאדי דאזענט לייק עניטינג אבאוט יו זאלן זיי גיין אין דר'ערד, סימפל, יו העוו נאו אבליגעישאנס טו עניבאדי, און דאס איז וואס דא איז יעצט געשען.

כל הכבוד אוריה את תותחית על אין עלייך כל הכבוד ואת מעוררת השראה הרבה מאוד הרבה מאוד כבוד מגיע לך תודה רבה וגם לך ברוריה. תודה רבה. תודה גבירותיי. מער און מער ווערט יצחק לבנון שטערן דער דרעק וואס ער איז, צו ענזל שטערן דער דרעק, צו חזקי טייטלבוים דער דרעק, דאס מיידל דא. אנבעליוועבל! אבער זי, ווי האט זי געלערנט? זעט אויס צו זיין ווי מאדערן ארטאדאקס. נאר וואס, איף דער איז א וויל דער איז א וועי, יעדער האט א נשמה אין זיך און די נשמה זאגט אים וואס צו טון, און די נשמה בעט געב נישט אויף די פייט, שטעל דיר פאר ווען איך וואלט אויפגעגעבן די פייט ווייל איך וואלט מורא געהאט פאר סאקמער קאקמער אדער פאר דעם ראש ישיבה פון בארא פארק געדענק אפילו נישט וויאזוי ער הייסט דער פגר טמא, ער קאלט מיך אפ אז איך זאל מורא האבן סאטמער קען, זאג איך אים הערט אויס, אויב זיי זענען שטערקער פונעם אייבערשטן חס ושלום, געב איך אויף. אזוי ווי זיי זענען נישט שטערקער פייף איך אייך אן. עס איז שוין. דער ראש ישיבה פון שערי יושר. ער האט נאך געהאט צוויי דאגיס וואס האבן מיטגעבילט פאר אים. זיי האבן געהייסן ביידע אויפן צווייטן נאמען האבן זיי געהייסן בלום איינער איז געהייסן משה און איינער יענקי קען זיין ס'איז אויך געווען א פאלשע נאמען שטעל דיר פאר כ'וואלט מיך היינט מער נישט מוחל געווען אז איך האב געהאט אזא אפערטוניטי און איי לאוזד איט אפ. איך האב מורא געהאט פאר סאקמער קאקמער ווער איז סאקמער קאקמער עניוועי. כ'האב אזא הנאה פון דעם מיידל אז ס'האט נישט קיין השגה. און איך וויל זאגן פאר יעדן בחור און פאר יעדן מיידל, טאמער מ'טוט דיך רודף'ן אין די כיתה, מ'לייגט דיך אין חרם און מ'רעדט נישט מיט דיר, דאס איז גארנישט, דאס האט נישט קיין שום מין ווערד, אין די צייט פון די תנאים, צייט ווען ס'איז געווען א שטאטס רב האט מען געקענט לייגן אין חרם, ווער איז היינט א שטאטס רב? יעדער רב איז געקומען דא און מ'האט אים געמאכט א ראש ישיבה וכדומה, אבער דאס מיינט נישט אז ער איז דיך מחרים.

וואס האט ער געוואלט? ביי מיר האט ער געוואלט איך זאל צושטאפן מיר זאלן נישט געוואויר ווערן וואסערע חזירים די מלמדים זענען, און מיט שראל האגער האט ער געוואלט זיינע משוגענע זאכן, גייטס אלע אין דר'ערד, איך בין אומר די ממזרים, די אלע וואס האבן מיך געלייגט אין חרם, זיי וועלן נישט ארויסגיין פון שום גיהנום און זיי וועלן נישט אריינגיין אפילו אין כף הקלע, זיי וועלן זיך וואנדערן וואלגערן טויזענטער יאר, וואס זיי האבן געוואלט אונטערברעכן א פסוק אין חומש. און איך וויל ענק ווייזן וואסערע שווערע זאך דאס איז אז מען לייגט א מענטש אין חרם וכו' זאל עטס ליינען דעם פרשה פון א מיידעלע און דעמאלטס וועט עטס אנהייבן ערשט צו וויסן וואס עטס טוטס נאר ביי ענק איז אידיש בלוט געווען גארנישט ווייל ענק האבן פארקאקטע רעבעס און פארקאקטע מלמדים און פארקאקטע עלטערן זענען געפארן אין די קאראונע מיט טויטע מענטשן האלבע וואכן ממילא האבן זיי נישט געוויסט וואס דאס הייסט אידיש בלוט וואס דאס הייסט אידיש בלוט זענען עטס אלע געווען פארקאקטע משוגענע מענטשן. נישט געווען קיין איין נערמאלער צווישן ענק ממילא יעצט וועט עטס אויפעסן דעם בולשיט וואס עטס האטס אנגעמאכט דאס זאג איך ווייל איך בין נאך דא ענק צו רודפ'ן איך בין נאכנישט פערטיג מיט ענק. וואס דאס ווייזט פאר די וועלט איז אז ס'איז נישט דא קיין רבנים ס'איז נישט דא קיין חרמות ס'איז אלס פולע שיט די אלע זאכן אלס פולע שיט ווען היינט וואלט א רעפארם רב געלייגט אין חרם אן ארטאדאקס אדער פארקערט

אוי אשר עשו, אזא פולע שיט האבן די רבנים געמאכט פון יעדע ערנסטע זאך, און אפילו פון א חרם, מען לאכט היינט דערפון, מען לאכט, קאקט זיך אויס פון אים, פון ענקערע חרמות, עס שטערט נישט קיינעם, און דאס האט עטץ ענק עטץ עטץ ענק קונה געווען מורא'דיג, עטץ זענטס אזעלכע משוגענע

אריינצוווארפן אין ים, האט ער געגעבן א זאג פאר איר, קענסט טון וואס דו ווילסט, אין עוד מלבדו וכו', אונז האמיר נישט מיט קיין יצחק שטערן און מיר האמיר נישט מיט קיין אלטע רבנים, מיט קיין ירושלימ'ער רבנים און אפילו נישט מיט סאקמערער רבנים, האמיר מיט קיינעם גארנישט, אין עוד מלבדו וכו', יעצט גייט גאנץ סאטמאר אראפ פון וועג. זיי גייען נעמען געלט פון די רעגירונג, זיי גייען פארקויפן אלע קינדער, חיים שיע, דער ממזר'יגער רבי, דער פארכאטיגער רבי, דער שייגעץ וויל ווייזן אז ס'איז נישט דא קיין געלט שפארט ער אפ די מוסד, איך פארלאנג אז דער עולם זאל אים בעטן אונז ווילמיר האבן א גאווערמענט עידזשענט זאל אריינקומען און זאל איבערנעמען דאס אלעס, זאל אונז ווייזן ווי דאס געלט ליגט. ס'איז א רעסיווער. איך האב שוין איינגעגעבן אז מ'זאל עס טון, ווייל איך בין נישט די באלעבאס. אז יעדער וועט מיטארבעטן וועט עס געשען. זיי גנב'נען אפ געלט, זיי ווילן דא מאכן נאך געלט, גייען זיי זיך פארקויפן דעם אייבערשטן פאר א נזיד עדשים, און זיי זאגן אז מען האט נישט קיין געלט, שפארט צו די מוסד, דארף די גאווערמענט אויפהערן צו געבן געלט פאר א הויקערישן מוסד. עניוועי, סאטמאר קישט צו יעדעם. תּחת, עטס זענט שױן װערט גאָר נישט, עטס זענט נײַע פֿון אַ מאָל יאָרן געװען, נאָך אין דער הײם אין מאַרמאַראָש, און נאָך אין סאַטמער און אין קאַקמער, און עטס האָטס אָנגעקאַקט די גאַנצע װעלט, און אַ דאַנק צו ענק און נאָך אַ פּאָר שקצים, בעלז, און אַזעלכע שקצים, האָט דער אײבערשטער געברענגט אַ היטלערן. שקויעך פֿאַר מײַן זײדנס בלוט! שקויעך פֿאַר אַלע ייִדישע בלוטן, װאָס ס'האָט זיך פֿאַרגאָסן! יצחק, לאָמיר נישט הערן, טוט זײַן טײל און ער'ט לײגן אין חרם. איך בין אין חרם, און װאָיאָנען אָ, אַם. דעם פראוועט. איך רוף מיך יעצט אן דו מאכסט חוזק פון רבי'ן זכרונו לברכה כאילו דער רבי האט נישט געוואוסט פון דעם אלעם וואס גייט פאר אין בית זכור, נאר לאמיך דיר ענטפערן אויף דעם זייער אן אפענע און א קלארע תשובה, היינט האב איך נישט קיין מורא צו רעדן, אדער האט ער נישט געוואוסט איז עס אן עוולה ווייל מ'האט עס באהאלטן פון אים, אבער איי עשו האט באהאלטן זיין שייגעציג פון יצחק'ן אויך? שטייט אין דעת זקנים בעלי תוספות אז איווען יצחק האט זיך געלאזט האבן.

פיפי האט ער עס געוואלט אריינשטופן אין א יונגל פארוואס זאל ער נישט טון אז די אלע ירושלימע רבנים אין אונזער צייט האבן גענומען טווענטי טוירטי יאנג טשיקס ס'הייסט און אין בלויז אונז טאר מען גארנישט אויב מעג מען מעג יעדער אויב טאר מען נישט טאר קיינער נישט סאו יור נאט גאנע קאנווינס נאובאדי עני מאר און כ'וויל יעדער זאל עס וויסן קלאר וואס מ'האט ענק פארקויפט בולשיט אז ער געהאט א חלום מ'האט עם געזאגט די פליגער עט דורכפאלן די שיף די באן ס'עט אראפפאלן האט ער גענומען דעם טרעין

כ'האב געוואלט וויסן וואס הערט זיך מיט איר מצב, האט ער געזאגט די דאקטוירים גלייבן נישט, ס'האט אויפגעהערט צו וואקסן, זיי האבן געמיינט זיי מוזן געבן קימאו, קימאו קען מען נישט געבן לעבן מח, בקיצור ס'האט ברוך השם אויפגעהערט צו וואקסן, איך זאג ענק לאזטס ענק אריין נאכאמאל אין מקוואות, מקווה ישראל השם, העלפטס בויען פאר אידישע קינדער מקוואות, און העלפטס מען זאל זיך קענען טובל'ען, וועט זיך אלעס אויסגלייכן. ממש אינגאנצן דערשראקן פון אזא גילוי. אזא גילוי. יעצט אזוי ווי עטס ווייסט איך האב דאך אינזין גשמיות אויכעט נישט נאר רוחניות, ס'איז א באקאנטע מעשה אז דער הייליגער קדושת לוי איז געווען א מחותן, ער איז געווען צוויי מאל א מחותן מיט'ן בעל התניא, און ביי די חתונה האט זיך אויפגעשטעלט דער הייליגער בעל התניא און ער האט געווינטשן דער אייבערשטער זאל העלפן אז די שמחה זאל משפיע זיין גשמיות און רוחניות, איז דער הייליגער קדושת לוי האט א שריי געטון אוי קודם דארף מען דאך זאגן רוחניות און נאכדעם. גשמיות, האט דער קדושת לוי אדער דער תניא אים געזאגט, גשמיות איז אויך רוחניות, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין גשמיות איז נישט דא קיין רוחניות, האט ער זיך בארואיגט, ער האט געמיינט אז דער תניא האט געמאכט א טעות, עניוועי, למעשה עס איז דא בחורים, זיי דרייען זיך, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם, איך וויל אבער עפעס זאגן, זיי גייען אלע דא אין די רעסטעראנטס און זיי גייען אין די מכולת'ס מיט אלעם, איך מיין אין פאבליק מעג איך דאך רעדן מיט א בחור, איך טאר דאך נאר נישט רעדן פרייוועט, אז נישט וועט מען זאגן הא הא הא הא, אבער אין פאבליק מעג איך רעדן, פרעג איך. בחור, וואס ס'איז דא מיט די ישיבה? פארוואס? מען געט ענק נישט געהעריג צו עסן אדער וואס? זאגט מיר דער בחור, ניין, מען געט נישט געהעריג צו עסן, עס איז דא עפעס באלד צוויי הונדערט און פופציג בחורים, און ס'איז נישט מסודר, מ'איז ערשט יעצט אהער געקומען, און ס'איז זייער זייער שווער פאר א בחור דא, ס'איז עלטערע בחורים, מען לאכט שוין פון זיי, עניוועי, ס'איז נישט וואס מען האט מורא אז זיי זאלן אוועק גיין פון די ישיבה, ס'איז בחורים פון ניינצן און צוואנציג, האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז זייער וויכטיג, אז מ'זאל נישט אביוזן די בחורים מיט די עסן, ווייל די גאווערמענט באצאלט פאר דעם אלעם, נאר וואס ס'דא ראשי ישיבות מיט אלעם וואס זיי לעבן אויף זייער א הויכן סטענדערט, זייער א הויכן סטענדערט, און דאס דארף מען אויפהערן, די געלט קומט נישט פארן ראש ישיבה, ס'קומט פארן בחור, און מ'דארף זייער וואטשן אויף דעם, מ'טאר נישט צוגנב'נען פונעם בחור זיין עסן. יעצט זעט אויס אז די בחורים קענען מיין היסטארי, מיין פרשה, ווייל זיי זאגן מיר אז אויף איינעם וואס איך האב געזאגט אז ער איז געווען א. חזר, ער איז א זון פון דעם פון דעם וואס האט משמש געווען דעם בעלזער רב. האט ער מיר געזאגט, ניין, ס'איז דא נאך א זון אויך וואס איז א מנוול שיינקעדיג מסור. יעצט אזוי ווי כ'האב דאך ס'נישט אפישעלי באקומען, האב איך נישט ליב צו זאגן קיין נעמען, אבער ער זאגט מיר אויכעט אז דאס וואס דו האסט דיך פארטשעפעט מיט דעם יענקל פירער, דאס איז זייער וויכטיג געווען, ווייל ער איז היינט אראפגעפאלן, זיינע סטאקס זענען געפאלן, און ער האט טאקע געטשעפעט. פרעג איך אים, וויאזוי איז דאס אז דער רב מאכט זיך נישט וויסענדיג? זאגט ער, דער רב איז אלט, ער איז קראנק, ער קען שוין נישט אטענדן יעדע זאך, מען טרייט אים וואס ווייניגער ווי מען זאגט ארויפצולייגן אויף מאנאל, און שוין, דעטס איט, יא יא, דאס איז עס. יעצט איינער קאלט מיך אפ אז דו ווייסט נישט וואס א היזק דו האסט געמאכט פאר סאטמאר, פרעג איך אים וואס, וואס האב איך געמאכט א היזק, בקיצור ער זאגט ס'איז דא א נייע בלאג ס'הייסט וויליאמסבורגער חיות און מען ליצעוועט אפ פון דעם גאנצן שלש שבועות, מען ליצעוועט אפ פון די גאנצע ציונים און פון בן גוריון, זיי זאגן ס'איז נישט דא, איך ליין דארט ממש. ס'ממש נישט צו נסבל צו ווערן וואס איז געווארן פון סאטמאר. בקיצור איז טענה'ן זיי אז איך האב געמאכט א גרויסן דענט אין די גאנצע שיטה און במילא איז זייער נישט גוט וואס פארקויפט מען פארן נעקסטן דור זיי שרייען אליינס אויף די בלאגס אז היינט ס'נישט דא קיין ציונים איך זאג אויך די זעלבע נישטא קיין ציונים היינט איז דא סתם בעלי תאווה'ניקעס און אדער מענטשן וואס ווילן האבן א לאנד ווי צו וואוינען עניוועי האבן זיי צו מיר טענות. האב איך זיי געזאגט אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן. ווען מען וואלט נישט געטראפן אזויפיל שקר און בלאף אין ענקער שיטה און אין ענקער חינוך, דעמאלטס וואלט מען נישט געהאט קיין פראבלעם. עס איז איין שטיק שקר און בלאף די גאנצע צוגאנג וויאזוי מען איז צוגעגאנגען צו יעדע זאך. לאמיר עס צעלייגן. פארוואס האט מען געמעגט שטופן יעדן קינד אין חדר, אין די מחילה? פארוואס האט מען געמעגט אין יעדע מקווה מכשיל זיין קינדער? פארוואס האט זאליקא נאך פאר א יאר נישט געלאזט מען זאל נעמען משה עפשטיינען אין דזשעיל? פארוואס? ווייל ער האט עפעס א קאנעקשן מיט זאליקאן? איז זעהסט דאך עס איז אלץ פול אוו שיט. און צו דו חיים שיע גייט זיך שפארן אין סאטמארע מוסדות, איך האב זיי געזאגט, נעמטס א ריסיווער מען וויל וויסן ווי די געלט גייט, דאן זענען זיי ווילד געווארן און זיי זענען משוגע געווארן, אונז דארפן זיך נישט לאזן פון קיינעם, פארוואס? ווייל זיי זענען מענעדזשמענט? קוק וואס מען טוט מיט א פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס, מען ווייפט די פלאר מיט אים, אונז זעמער נישט קיינעם'ס משוגעים און אונז וויל מיר דאס מאכן זייער קלאר, עזריאל גליק האט געמעגט אריינברענגען אלע טרייפעס פון מילמארט ווייל ער איז געווען דארט א שוחט און ער האט באקומען אפאר טאלער אין די זייט ער זאל בעיביסיטן דעם רעבן, איך געדענק איך בין געווען א בחור אין סענדסטריט, מען האט מיר פארגעשטעלט עזריאל גליק, ער איז דעם רעבנ'ס נורס. פרעג איך אים רב עזריאל איר זענט א רעדזשיסטערד נורס? זאגט ער דו עזות פנים דו מחוצף און דאס איז געווען די שפראך. איך האב געפרעגט א נארמאלע שאלה, איך האב געוואלט וויסן צו די רבי האט א רעדזשיסטערד נורס א גאנצן טאג, צו ער האט א פול אוו שיט נורס א גאנצן טאג, א מענטש וואס זאל וואטשן די טיר, קוקן ווער ס'קומט אריין און וואס מ'רעדט. איך האב די אלע זאכן געוואלט וויסן. איז געווען קודם א פראסק אריין אין פנים. וואס האב איך מיט דיר דו גראבער אנגעפ. פרעסענער חזר, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, אלע יארן איז דאס דא פארגעגאנגען, ס'איז נישט מיינס, ווען איך וואלט געווען דער וואס זאגט א שלעכט ווארט, עס וואלט קיינמאל נישט געקומען צו א שטאנדפונקט, נאר געקומען צו א שטאנדפונקט ווייל דער עולם האט געזען די פאלשקייט. ס'איז דא א ניגון וואס גייט. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, לכל שירייך אני כינור, אויף יעדן לידל בין איך א פידל, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. עטס האט'ס זיך אריינגעלאזן מיט יעדן שיגעון און מיט יעדן צודרייטן, מ'האט זיך געשלאגן און געהארגעט און געריסן. ווער זענט איר געווען? וואס האט איר געמיינט? וואלט איר געהאט א רבי און מ'האט פאר מורא געהאט? איך וואלט נישט מורא געהאט פאר דעם איד, כ'האב ענק שוין געזאגט. איינער וואלט מיך אנגעשלאגן, די ערשטע פינף גאלן קעטשאפ, א קען, וואלט אריינגעפלויגן אינעם רעבן, נישט די קען חלילה. ווען ער קומט ארויף פון די מקווה אריין אין פנים אריין. וואס וואלט עטס דעמאלטס געטון? וואלט עטס ענק אויסגעלערנט אז ס'איז דרעק. און מיענווייל האט די יוגנט דאס צוגעקוקט און יעדער איז אפסעט, פארלירט עטס די מאמענטום, האט נישט מיט מיר. איך זוך דא א פלאץ צו קויפן אין ארץ ישראל, איך האלט עפעס שוין מען זאגט פון דעם עידזש, וויאזוי זאגט דארטן דער נביא, צאן ובקר שחוט היום כי מחר נמות, זוך איך וואו זיך צו באזעצן, שטייצעך אין ירושלים קען איך מיך נישט באזעצן.

שטעל דיר פאר! ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז אבער אביסל ארויס פונעם ישוב. ווער ס'ברויך א ישוב ברויך א ישוב. איך ברויך ברוך השם נישט קיין ישוב. נאכדעם האב איך געטראכט צו דא ביי די אראבער איז דא א פלאץ ס'הייסט עמנואל דארטן וואו חי לייפליין פון וואו די שיקסע קומט און דארטן איז געשטאנען דירות ממש צוויי דריי יאר קיוואק איז דא עפעס א חבד'סקער, איך האב נישט געוואוסט ער איז מוהרא"ש'ס א חסיד, איך הער ער איז דא געקומען זאגן א דרשה פאריאר סוכות דא ביי דעם מיסטער עופר, ער האט מיטגעברענגט מענטשן, זייער שיין געזאגט אויפן ברסלב'ער נוסח, אזוי מאמע לשון, נישט די אלע הויעכע זאכן, ער האט גערעדט מען דארף זיין אפגעהיטן, מען דארף, און ער איז זייער שיין געווען, איך האב, ס'האט מיר זייער געפאלן וויאזוי ער האט גערעדט. כ'מיין ער רעדט יעדע וואך, ער איז א גרויסער רעדנער, אבער איך האב קיינמאל נישט געהערט ווייל ס'איז מיר נישט אויסגעקומען. למעשה ער האט דעמאלטס געזאגט מ'זאל פארקויפן די דירות אין ירושלים און ער איז געווען גערעכט און מ'זאל קויפן דארט אין עמנואל. לאמיר דיר מסביר זיין, ווען דער אראבער וועט שוין האבן גענוג באמבעס צו שיסן איז שוין נישט קיין חילוק צו מ'וואוינט אין עמנואל צו מ'וואוינט אין די אלע אנדערע פלעצער, ס'איז שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה, די באמבע וועט הרגענען די זעלבע, סאו ס'איז בעיסיקלי נישט דא קיין גרויסער חילוק. ווי מען וואוינט דא אין לאנד. עניוועי, איז למעשה בין איך געגאנגען דארטן קויפן א דירה, איך בין שוין געווען גרייט צו קויפן, איך האב געהאט א דאון פעימענט מיט מיר אלעס, כ'מיין די טשעקס אלעס, און ס'האט מיר זייער געפאלן, פארוואס האט עס מיר געפאלן? ווייל ס'איז נישט דא די שמוציגע ווייץ וואס סאקמער האט איינגעפלאנצט אנצופייפן די וועלט און זיין א שייגעץ נאר יענער זאל זיין א צדיק, אזעלכע יצחק לבנון שטערנס איז נישט דא דארט, ס'איז שוואכע קלייענטעל, שוין. האב איך זיך מיישב געווען איך גיי קויפן, איך בין געווען גרייט צו קויפן, שטעל דיר פאר וואס איז געשען, שטעל דיר פאר איז געקומען א ידיעה אז בוי בויאנער בוי בויאנער דער בויאנער רבי האט דארטן גענומען א שטח מיט דירות, ס'איז דא פארטיגע דירות אויכעט, ס'איז דא אפאר הונדערט פארטיגע דירות, קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשן, ווער גייט וואוינען ביים גארגל ביי די אראבער, אבער דער אמת איז איבעראל די די זעלבע, און. אלעם אין מודיעין אין ביתר די זעלבע זאך, די אראבער וואוינען שוין היינט אין ביתר, שבת פלעגט אמאל זיין שטיל, היינט ארבעטן די אראבער, זיי ארבעטן דאך שבת און זיי לאזן נישט קיין רו, ס'איז ממש א חורבן געווארן, עניוועי איז למעשה אזוי ווי איך האב געהערט באיאן האב איך געזאגט איך קום נישט. קום נישט, פרעגט מיך דער מענטש וואס ער פירט דארטן, פארוואס קומסטו נישט? זאג איך, ווייל דו ווייסט נישט ווער באיאן איז. דו מיינסט אז סאטמאר איז א שארף חסידות? דו מיינסט אז די אלע גרויסע בעלז זענען א שארף חסידות? באיאן איז כפול שמונה רציחה מער פון אלע אינאיינעם. די גרעסטע רוצחים וואס איז דא. איי פארוואס זיי זיצן היינט איינגעלייגט שטיל? ווייל פון באיאנער חסידות האט זיך אויסגעלאזט א פארץ. דאס אלעס. קודם מען האט גענומען דעם עלטערן ברודער, דעם היינטיגן באיאנער רבינ'ס עלטערן ברודער, ער איז א סייענטיסט, ער פארט אין נעסא, מיטן ספעיס פארט ער, ער איז געקומען דא נאך איין וואך, נישט יעצט, יארן צוריק, האבן זיי אים צוריק אהיים געשיקט, און למעשה, זיין טאטע איז געווען מזרחי, זיין טאטע איז געווען א מאדערן ארטאדאקס מענטש, און למעשה, האבן זיי גענומען דעם היינטיגן באיאנער רבי, און די חסידים האבן געהאט גענוג שכל אז זאלן אים מקרב זיין כאטשיג צו אן עלטערע חסיד אן עובד השם, און ממילא האבן זיי צוריק געשטעלט אביסל וואס באיאן וואלט געדארפט זיין, אבער ווען ס'איז געקומען די פרשה פון. דעם הייליגן דברי חיים דאך ארויס קעגן סאדיגער רוזשין, און דעמאלטס איז געפארן דעם דברי חיים זון די השיניא ברוב און אויף ארץ ישראל. זאגן זאגט מען ער איז געפארן וועגן די טערקיס, די טערקיס אז מען עסט און נישט יעדער האלט אז ס'איז כשר, נאר היינט קענסטו אלעס קענסטו, איציק גליק האט מיר געזאגט נחום, העם און עגס פאר די רייט פרייס געב איך דיר א הכשר בעיקען, א הכשר, ס'איז דא יעצט א פאלשע בעיקען, ס'האט אין זיך אסאך מיני זאכן אזוי ווי א חזיר, און ס'איז דא רבנים וואס האבן עס מתיר געווען. און מען פארקויפט עס היינט איבעראל, ס'איז ממש א שרעק פון כלל ישראל וואס ס' איז געווארן, האלט עס כאטש עקסטערע, ניין, בין אריין אין א סטאר אין פלעטבוש, שטייט א גרויסע סיין דא פארקויפט מען בהמה בעיקען, און עס איז אזוי חזיריש, און יעדער מוז ווערן נמשך נאך די חזירים, ווילסט עסן פרעס דיך אן. עניוועי, איז דער הייליגער דברי חיים האט געהאט א זון וואס ער איז געגאנגען מברר זיין צו די טערקי איז כשר צו נישט, געגאנגען דאס מברר זיין, איז געגאנגען די באיאנער חסידים, ס'איז געווען איינער ניסן באק, ער האט געהאט באקציין, ס'האט זיך אביסל אנגעהערט פון דעם מענטש, איז דער ניסן באק מיט די באקציין, ס'איז געווען איינער הרב נפתלי חיים, נפתלי חיים איז געווען א זון פונעם אמרי נועם, און ער האט, ס'איז געווען אמאל עפעס א מיידל, ס'איז נעבעך אריין אין איר א דיבוק, א רוח רע, איז געגאנגען הרב נפתלי חיים און ער האט געגעבן א קמיע, און האט אויפגעשריבן ניסן באק, און ער האט געבעטן מען זאל עס קיינמאל נישט עפענען, פאר נישט ס'וועט נישט ארבעטן. מ'איז אבער זייער נייגעריג געווען וויאזוי עס האט אזוי שנעל געהאלפן. האט מען געעפענט האט מען געזען ניסן באק. פרעגט מען אים, הרב נפתלי חיים, וואס איז דאס דער ניסן באק? איז עפעס א שם? זאגט ער, ניין, ער איז אזא שד אז די שדים האבן פאר אים מורא. ער האט אנגעטון גרויסע צרות. ס'איז דא די ניסן באק שול, די באקאנטע שול ניסן באק. עניוועי, איז די דא. זיצן זיי איינגעלייגט די באיאנער, אבער דעמאלטס האבן זיי געדינגען אן אראבער ער זאל הארגענען דעם זון פון דברי חיים, שינאווער רב, ס'איז נאר געווען א שטיקל מיסטעיק, די פיקטשערס איז נישט געווען געהעריג איידענטיפייד, האט ער געהארגעט אן ערליכע איד אין ארץ ישראל, די אנדערע זענען געווען רוצחים אלע יארן, נאר מ'האט זיי געמאכט נידריג, ווייל ס'איז נעבעך אלעס אויסגעשטארבן, ס'איז נישט דא מיט וועם זיך צו גיין שלאגן, נישטא ווער זאל זיך גיין שלאגן, זאג איך, אבער אריינצופאלן מיט די חברה, דער רבי האט קיין עין הרע צען קינדער, וועט יעצט זיין א מעס. האב איך זיי דאס געזאגט, איך גיי נישט מיט באיאן אינאיינעם, וואסערא רשעים זיי זענען דאס ווייס איך, ס'איז געווען יארן יארן לאנג, איך האב געארבעט פאר איינעם א גביר וואס האט געשטיצט זייער שטארק באיאן, ווען ער האט זיך געלאזט אויסצאלן, ער איז געווארן אלט, האב איך פאר זיי ערלעדיגט אז ער האט געגעבן פאר זיי א חלק פון די ירושה, איך האב עס ערלעדיגט, איך האב נישט גענומען קיין קאמישן קיינמאל פון זיי, און נאכדעם. איז געווען ווייטער, ווען דער רבי איז געווארן רבי האב איך מסביר געווען פאר דעם גביר, דער רבי דארף האבן א פרייוועט הויז און ער דארף האבן א פרייוועט מקווה, ער קען נישט גיין מיטן עולם אין די מקווה, נישט צניעות'דיג, איך האב אויף זיי געארבעט, אלעס ערלעדיגט, איך האב געמיינט זיי זענען מיינע פרענדס, דערווייל זיי זענען נישט געווען מיינע פרענדס, זיי זענען נאר דא געווען צו ארויס סאקען די געלט דורך מיר, עניוועי איך האב זיי איבער געלאזט, איך האב דעם גביר אויך איבער געלאזט, און למעשה וואס איז געווען איז אז אזוי ווי מען האט מיך ארויס געווארפן פון אלע שולן פון וויליאמסבורג, בין איך געגאנגען דאווענען אויף באיאן, פלעג דארטן זאגן דרשות, פלעג העלפן רעיזן געלט פאר זיי, פון די גבירים, און וואס מיינט איר איז געווען דער סוף? איז געקומען סאקמער קאקמער די רוצחים, און זיי האבן אנגעקאלט באיאן זאל מיך ארויסווארפן, ווי קומסטו ארויסצווארפן נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג האט פאר דיר געטון וואס מען האט נאר געקענט, נאר דאס איז עס, דער עולם מוז זיך אנהייבן אויסצולערנען, סאקמער איז א. קאקמערע חסידות רוצחים, גילאד און פישער רוצחים, און מען טאר פאר זיי נישט מורא האבן, מען דארף זיי ווייזן ווי ס'ליגט, טעל אים טו גאו טו העל, עניוועי האבן זיי געשיקט יוסף דוד קרויס, אז זיי האבן געהערט אז איך האב מיך דארטן באזעצט, יעצט ביי שלש סעודות בין איך קיינמאל נישט געבליבן, ווייל איך האב נישט ליב צו בלייבן ווען ס'קען ווערן א קאנפראנטעישן, מען מעג דאך רעדן שלש סעודות. בין איך אוועק געגאנגען אינדערהיים עסן שלש סעודות, און דער יוסף דוד איז געקומען יעדע וואך, ס'איז אים נמאס געווארן קומענדיג און מיך נישט טרעפן, האט ער געבעטן דעם גבאי'ן דארט, דעם שמש, אז ער זאל מיר הייסט איך זאל ארויסגיין, יעצט וויל איך פארשטיין א זאך, יא, סאטמאר איז גרויס, הייליג, זיי האבן באשאפן דעם אייבערשטן, ווען נישט זיי וואלט קיין אייבערשטער נישט געווען, ווען נישט סאטמאר רב וואלט נישט געווען קיין תורה, ס'א טעות, מ'זאגט משה רבינו קיבל תורה מסיני, אה, דער דברי יואל קיבל תורה מסיני, אונז ווייסן מיר דאס אלעס, אבער איין זאך איך וויל פארשטיין. ביסטו געגאנגען פרעגן דיין רעבן דעם באי באיאנער דיי דיינו? ביסטו געגאנגען פרעגן דיין רעבן צו דו זאלסט עס טון? וואס הייסט יענעם ארויסגיין פון א שול? קיינמאל נישט, פארוואס? ווייל סאטמאר איז דאך גאט! שטעל דיר פאר ווען סאטמאר וואלט אונטער געגאנגען, נאך א מזל ס'איז דא צוויי סאטמאר, אבער ווען סאטמאר גייט אונטער גייט חלילה גאט אונטער, לויטן סאטמארע טיערי. עניוועי, געגאנגען האט מיך ארויסגעווארפן, מיך אויפגעקאלט אויפן טעלעפאן אז כ'זאל נישט קומען מער. האב איך אויפגעהערט צו קומען, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אבער איך האב אים רעקארדעד, ער איז רעקארדעד, איין טאג בין איך געווען אין ארץ ישראל, נישט יעצט, שוין פופצן יאר צוריק, און איך בין אריין צו דעם רעבן, און איך האב אים דערציילט וואס דא גייט פאר, איך האב געזאגט וואסארא חסידות האסטו, דו ביסט משוגע, יארן און יארן לאנג האב איך דיר געהאלפן, יעצט קומט אן עפעס א סאטמארע כלב וואס ער קען דיך נישט, ער לאכט פון דיר אויך, איך פלעג יעדעס יאר גיין צום באיאנער רעבן אויף די איסט סייד, קודם אן די איסט סייד, נאך אן די וועסט סייד, ער האט געהאט א סטראוק. ווייל ער האט געצינדן חנוכה לעכט אינעם הייליגן ריזשינער'ס מנורה, אזוי האט מען געזאגט, און יעדעס יאר איז געגאנגען זען. אויסער דעם וואס איך האב געהאט צו טון מיט באיאן, איך בין געווען גוטע ידידים מיט זיי, בין איך דאך געווען א שטאטסמאן אויך. איך בין דען פון אונטערן פלויט געקומען ערגעץ? אזוי ווי יצחק לבנון שטערן דער רוצח מיט די גאנצע רוצח'ישע פעמילי. איך האב ענק געזאגט, אפילו די סקולענער רעבעצן איז אויך געווען פון די סקאמבעג פעמילי, שטערן פעמילי, און איר זון האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך קען אים נישט אפילו. עניוועי. האב איך געזאגט פארן באי באיאנער רעבן זאלסט וויסן זיי האבן מיך ארויסגעווארפן זאגט ער ער וויל עס הערן האב איך עס אים געברענגט איך האב אים געזאגט אקעי נו דאס איז דיין שקאץ זאגט מיר דער באיאנער רעבע ס'איז גארנישט איר האט נאר צען קינדער העטס עטס נאך אנמאכן אזא מין שטינק אין די וועלט אז יעדער העט נאך וויסן ווער באיאן איז געווען האב איך געזאגט נאו חס ושלום ס'איז דא אויף די ניסן באק שול ס'איז געווען אן אגרימענט וואס ס'גייט פאר סאדיגער און וואס ס'גייט פאר באיאן קיצור די ניסן באק שול איז אריינגעפאלן צום סאדיגערע רייסט מען זיך אויף דעם ארום דו האסט נישט קיין השגה שטילערהייט עניוועי דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן אז כ'האב געהערט אז ס'קומען די רוצחים באיאן איי וואנט סטעי אוט סאו בין איך נישט געגאנגען אויף עמנואל ווען נישט וואלט עטס געזען גרויסע פלעקאטן מען נעמט אויף הרב ראזענבערג אלס א חשובן איינוואוינער אין די שטאט עמנו-קל. און איך וויל דאס מסביר זיין, אמאל האט ר' יוסף געזאגט א דרשה אין די ישיבה, ס'שטייט הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, זאגט ער ווען דו גייסט דורך יעדן אינדערפרי אין די גאס און דו באגעגנסט א גוי, זאלסטו געדענקען אז דער גוי האט ווען געדארפט נעמען אנהאקן די ביינער און שלאגן ביז דו וואלסט געשטארבן, אזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, הלכה בידוע קענסטו דעם גארנישט טון, ס'אזוי ווי א קאץ לויפט נאך א מויז און אזוי ווייטער. און א איד לויפט נאך אן אראבער און אן אראבער לויפט נאך א מוסלים און א מוסלים לויפט נאך א קאטוילישן, ס'איז אינפלענטעד אין די באדי. עניוועי, איי פארוואס האט דער גוי דיר נישט אנגעפראסקעט די ביינער? האט ער געזאגט זייער א גוט ווארט ווייל ער איז פשוט פויל, דאס אלעס. האט ער נישט געווען פויל וואלסטו שוין געכאפט מכות. איז די זעלבע וויל איך ענק זאגן. יא, מ'נעמט זיך שלאגן. איך וויל פארשטיין איין זאך. ווי קומט אריין באיאן מיט די סאטמארע מלחמה? ווי קומט דאס איינס מיטן אנדערן? באיאנער רבי האט ליב געהאט ארץ ישראל און ער האט געבויעט ארץ ישראל און ער האט געבויעט די גרויסע ישיבה אויפן הייליגן ריזשענער'ס נאמען, ווי קומט אריין סאטמאר קאקמאר מיט באיאן? פארוואס איז געגאנגען באיאן און זיי האבן זיך אנגענומען קעגן מיר פאר סאטמאר? דו האסט עפעס מיט סאטמאר? איך געדענק איך פלעג פארן יעדעס יאר צום באיאנער רבי אויף די איסט סייד, דו ווייסט וואסערא גיהנום איך האב געכאפט פאר דעם פון די ישיבה אין סאטמאר? דער קאקמאר אין סענד סטריט, ער איז אן אפיקורס, ער איז א מין, ער איז א פרעכער, מיט זונות גייט ער נאך נישט, ער וואוינט דאך שוין דא אין אמעריקע פערציג יאר, קען זיין גייט ער מיט אפאר זונות אויך, און דאס איז די אלטע סאטמארע שפראך.
ער, אה! דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין. עטס גייטס ענק שלאגן פאר יעדן מיט יעדן, תולדות אהרן. זיי האבן זיך געשלאגן פאר סאטמאר, זיי האבן געכאפט אפאר דאלער, אבער זיי זענען געגאנגען כאפן עס געווען אין סאטי למקום.

די אמעריקאנער יענקיס ווילן שוין נישט די אלע מלחמות. ווי ביסט אנגעקומען? קוק אויף מדינת ישראל, א קליינע מדינה, קאסט אמעריקע ביליאנס, מיט מיליטער מיט אלעם, און ווי האלטסטו ווען זאל זיך דאס ענדיגן? קיינמאל נישט. זענען ביידע אברהם אבינו'ס אייניקלעך, די אראבער מיט די אידן, און זענען אן עם קשה עורף. תורה האט אונז געגעבן אזא טייטל, סאו עט די ענד אוו די דעי זעמער גוט אריינגעלייגט. יעצט וויל איך וויסן ביאן, האו אין די ווארלד דיד יו געט אינוואלווד אין סאטמאר צו שיקן דעם גבאי צו עה ער איז רעקארדעד ביי מיר, איך האב עס געסעיווט אז איך זאל מער נישט אריינקומען אין ביאנער בית מדרש. האו דאז דעט ווארק? נישט וואס איך ברויך האבן ביאן, איך ברויך נישט האבן ביאן, אבער העי, וועיט א מינוט, איז טאקע נישט דא קיין שום קאנטראל אויף קיין שום חסידות? יעצט דער סקווערער רבי וויל רעיזן געלט, דער שייגעץ דער רוצח. ער וויל רעיזן געלט. טאנצט ער מיט ביידע פיס, פוי איז דאס א חזר, שטרעקט זיך ארויס דעם פופיק און טאנצט מיט די פיס, ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען טאנצט א הייליגן טאנץ. דער אלטער חזר פון אכציג יאר קודם האט אומגעברענגט טויזנטער מענטשן, באגראבן טויזנטער מענטשן, און יעצט דארף ער האבן אפאר מיליאן דאלער אז ער זאל קענען ליגן אין קבר רואיג. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז דער רבי, דאס איז דאס חסידות. אהרן א רוצח, א וועלטס רוצח, זאליקא א וועלטס רוצח, איך האב ענק אלץ געזאגט טראסטס אים נישט, ווייל ער איז דעם סיגעטער'ס א זון, האט יעדער געזאגט ניין ער איז אן איידלער און נועם המידות, נו וואס איז געווארן מיט דעם נועם המידות? ווי זענט עטץ אנגעקומען מיט אים? יעצט סאטמאר מאכט יעצט ווידער אסיפת הורים, למעשה דארפט עטס הערן וואסערע רשעים זיי זענען, איר מעט ארויסווארפן, איר מעט אהער, איר מעט אהין, קודם קיינער האט נישט קיין רעכט ארויסצוווארפן א קינד, ווייל עטס ווייסט נישט וועלכע נשמות דאס איז, עטס ווייסט נישט וועם עטס ווארפטס ארויס, דער הייליגער חזון איש מ'איז אים געקומען אמאל זאגן אז ס'דא א בחור א יונגל אין תלמוד תורה איז א ווילדע חיה קערט איבער די גאנצע תלמוד תורה, און מען בעט דעם רב דעם חזון איש דעם רעבן רשות אז מען זאל אים ארויסווארפן. האט ער געזאגט חס ושלום, זאגט ער ס'איז געווען איין בעל שם און איין ווילנער גאון, און זיי האבן איבערגעקערט די גאנצע וועלט, אין זייער זכות לעבט היינט די גאנצע וועלט, זיי האבן אראפגעברענגט די תורה, זיי האבן געמאכט די אלע מנהגים, מורא'דיג. זאגט ער פון וואנעט ווייסטו וועמען דו ווארפסט ארויס, צו דו ווארפסט ארויס דעם בעל שם צו דעם ווילנער גאון, נישט צום גלייבן, ס'איז געווארן א זאך, מ'ווארפט ארויס, מ'ווארפט ארויס, ס'איז זייער נישט קיין גוטע זאך, און מ'טאר עס נישט צולאזן. צוביסלעך האב איך א לאנג טערם פלען אויף דעם אויכעט, איך ארבעט אויף דעם. איינער וואס וועט ארויסווארפן א קינד דאז נאט בעלאנג טו געט עני קיינד אוו פאנדינג פון די גאווערמענט. אבער עווריטינג טעיקס טיים, יעדן נארישקייט, שטעל דיר פאר דורכצופירן א געזעץ אז מען זאל קענען סוען ביז צו די זיבעציגסטע בירטדעי האט געדוירט צוואַנציק יאר, באט ווי דיד איט. איינער האט אמאל געשריבן א שיינעם פאוסטער, טען יערס עפטער יור דעד איט וויל מעיק נאו דיפרענס טו יו נאר טו יור פעמילי איף יו דרייוו א קעדילעק אר א שעווי.

און טאמער יא, ווייס איך, זיי שלאגן זיך דאך אויך צוריק, ס'דאך פיין, דען לעטס מעיק ען איווען סטיווען דיעל, די גאווערמענט זאל זיי נישט געבן קיין געלט, קאוז זיי יוז די גאווערמענט'ס געלט צו באפעסטיגן זייער בולשיט סטאריס. לעטס פוט איט דיס וועי, לאמיר זאגן אז א קינד האט קיינמאל נישט געלערנט אין סאטמארע חדר, און ער ווייסט נישט פונקטליך וואס דאס איז ציונות, און ער ווייסט נישט אז מ'עסט א טשולענט בונדל הרג'עט מען א ציוניסט, און מ'דארף שעלטן טאג און נאכט יעדן. לעטס סעי ער האט נישט געלערנט אין דעם חדר, ער קען נישט די זאכן, ער קען אבער אן אנדערע זאך, ער קען גמרא האט אביסל אהבת השם אהבת התורה ווער איז מער ווערט ענד דעטס וואט יו שוד אלוועיס רימעמבער לאז אפ פון די שיטות די רבי די רבי האט נישט געהאלטן מען מעג ארויס ווארפן א קינד איך האב א נאנטן חבר זייער א נאנטן חבר פארציילט ער מיר א מעשה אזוי אז ער האט געהאט א קוזינע דא אין אמעריקע און זי האט געהאט א טעלעוויזשן אין שטוב זי האט אבער געוואלט האבן א גוטן חינוך פאר די קינדער האט זי אריין געגעבן אין סא א סאטמאר. קעמיר איז געוואויר געווארן אז יענער האט א טעלעוויזשן, האט די רבי געזאגט אפילו ווען ס'איז אמת ווארף אים נישט ארויס, נאר ס'איז געווען עפעס א גראבער מלמד, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער פוילט שוין אין קבר, ניין איך וויל נישט איך וויל נישט דו אז יעדער געווען א קנאי, שייע ווייס, געווען א קנאי האט יעדן גערוידעפט פאר די רעבנס שיטה מיט שמיטה מיט תשמיש המיטה, און די אלע האבן אונטערגעברענגט אידישקייט. ר' יודל ראזענבערג שטאטס ער זאל ער אויפציען זיין זון חזקי'ס זיפער אז ס'זאל נישט ארומהענגען ביי יעדן די מחילה און אין יעדן פיסק איז ער געווען ביזי ארויסצואווארפן צוויי קינדערלעך וואס האבן נעבעך גע'גנב'עט פון די פושקעס און האט ארויפגעלייגט א גרויסן סיין א טו ביי פאר איך וועל מער נישט גנב'ענען און זיי ביידע געזאגט סקרו יו מיט גאנץ סאטמאר מיט די האול שיטה האט זיך צומאל איינעם געלערנט טויב און געפאנישט די גמרא האלט אין איין פרעגן ביי די עריות פרעגט דארטן די גמרא. דאס אז ס'איז דא אן עונש זעהן מיר, אבער אזהרה מניין, ווי האט אונז דער אייבערשטער געווארענט? ווי האט דער אייבערשטער געווארענט אז מ'טאר נישט אריינשטופן יענעם דעם זיין פיפיק אין יענעמ'ס מחילה? ווי האט ער עס געווארענט? ס'מוז זיין א הזהרה און נאכדעם מוז זיין א פאנישמענט. ביי אונז האט מען קיין פאנישמענט, נאר פאנישמענטס געהאט, נישט קיין אזהרה. סאו למעשה, זיי טוען יעצט ווידער די זעלבע, און איך האלט אז דער עולם זאל רעוואלטירן. מ'האט רעוואלטירט קעגן סטאלין אויך, מ'האט רעוואלטירט קעגן יעדן. סאטמאר איז נישט קיין חינוך, ס'איז גארנישט מיט נישט, איף יו עסק עני נארמאל פערסאן, ס'איז א משוגעים הויז, וואס מ'נעמט די סטאדע שאף יעדן אינדערפרי, מ'האקט זיי אן די ביינער, מ'לייגט אויף זיי אריין א פחד, און דאס הייסט דער גאנצער חינוך, אדער דען דעט איז נישט דא גארנישט, און מ'דארף עס נישט צולאזן, מ'דארף פייטן אויף דעם, יעדע בהמה, וואס איז א גרעסערע בהמה, איז ווערט אריינגעשטעלט אין קאקמער קאק מער און מען טעראריזירט מענטשן. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן סרול האגער המצרי. איך ווייס איך האב געהאט א דאקטער פאר מיין טאטן, ער האט געהייסן דאקטער עיגעס. די איז געווען אזוי, ער איז געווען א שוחט געקומען פון דערהיים, זייער טאטע אין אמעריקע האט מען נאך נישט געקענט מאכן קיין פרנסה, דעם היינטיגן באיאנער רבינ'ס מאמע איז געווען א פארמעסיסט, נו יו העד טו גאו טו ווארק מען, עס איז אויך געווען א פראבלעם מיט שבת קודש מיט די אלע זאכן, מען האט געמוזט קאמפלייען מיטן סיסטעם. סתם עניוועי איז דער דאקטער עיגעס האט געזעהן אויפן שחיטה וועט מען אין אמעריקע נישט מאכן קיין לעבן איך וויל ענק זאגן וויאזוי ס'האט אויסגעזעהן די שחיטה אין אמעריקע ס'איז דא דער רידב"ז ער איז געפארן שפעטער אויף געריטייערט אויף צפת איז שרייבט ער אזוי אין די הקדמה אין אמעריקע אויב דיין נאמען איז געווען מענדל האט מען געמעגט עסן פון דיין פענדל שחיטה געווען נבילות וטרייפות הערשל וועבער האט מען פארציילט אז יעדער פלעגט קויפן אין עפעס א סטאר אין די איסט סייד פלייש מ'האט געוויסט דארט איז כשר. איינמאל האט מען אים געכאפט ס'איז אלץ נבילות וטרייפות, דער עולם איז געווען אזוי פארווייטיגט, מען האט באצאלט עקסטערע ווייל ס'איז כשר, און מען האט געוואוסט מען עסט כשר, אז מען האט אים אראפגעבראכן אלע טשוואקעס פון די וואנט מען פאר כעס. יעצט איך וויל ענק זאגן היינט זעהט נישט אויס בעסער, ניין היינט גייט מען מיט ווייסע זאקן און מיט א לאנגע בארד, רעדט מען זיך איין אז אפילו ער הייסט נישט מענדל מעג מען אויך עסן פון זיין פענדל, עני וועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס. אמאל, היינט, איז למעשה האט ער גענומען זיינע קינדער און האט זיי אויך אויסגעלערנט דאקטעריי, איינער איז געווען א מאגן ספעשעליסט, איינער איז געווען א אנדערע ספעשעליסט, איך געדענק אפילו נישט, מיין טאטע'ן האב איך אים גענוצט פאר מאגן, איז זייער א פיינער מענטש, נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות, פלעגט אום שבת קומען כאפן נאך א פעישענט נאך א פעישענט, הער אויס דעטס נאט מיי ביזנעס, קודם וועט דיך איינער ווען מחלל שבת און חוץ פון דעם ס'דאך סכנות נפשות, בקיצור דאס איז די מעשה מיט דעם דאקטער עיגעס. די אינטערעסאנטע זאך איז געווען אז אלע קינדער האבן געמוזט גיין אין סקול, ס'איז נישט געווען אז דער אלטער איז אפגעשטארבן זאמיר זאגן זיינע קינדער געווארן אטאמאטיש דאקטוירים, נא, זיי זענען געגאנגען צען יאר אין סקול און זיי האבן מיר געזאגט, יעצט האב איך געוואלט וויסן, דער ר' מאטעלע איז אויך געשטארבן, ער האט נישט געהייסן עגער, ער האט געהייסן האגער, וואס א חילוק, למעשה ער איז אפגעשטארבן און ער האט איבערגעלאזט קיין איין הארה א מנין קינדער, צו ווייניגער איינער שיינער איז אוועק, איבערגעלאזט פאר אן אייניקל, באט עט די ענד אוו די דעי זיי זענען קיינמאל נישט געגאנגען אין סקול, זיי האבן. קיינמאל נישט געלערנט, קיינמאל נישט געדאווענט, ישראל האגער געווען א געספוילטער הונט אלע יארן, יעדער האט עס געוואוסט, א פארפוילטער הונט, און ער האט זיך גענומען מיט יעדן שלאגן אונטער די קאליסן, מיט אנדערע ווערטער, ער האט מורא געהאט צו קאנפראנטן מענטשן, ער איז געגאנגען זיך געשלאגן מיט מיר, ער האט גענומען יצחק לבנה שטערן, און ער האט געמיינט ער וועט זיך קענען מיט יעדן שלאגן, ישראל האגער ווי ביסטו אנגעקומען, יעצט האט ער ארויסגעווארפן דעם דיין, דאס איז געווען די קלוגסטע זאך וואס ער האט געטון, אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען, ער איז א פוסטע שטריק. און ער קען נישט האדעווען מענטשן וואס זענען קלוגער פון אים און גרעסערע תלמידי חכמים פון אים. זיין טאטע האט אויך געהאט די קראנקהייט, האט ער ארויסגעווארפן דעם סערעדער אינמיטן א דרשה. וואס האט אים דער סערעדער געזאגט? ער האט געוואוסט סערעדער איז א קלוגער יונג געווען. ער האט אויך ארויסגעווארפן יעדן וואס ער איז געווען א טרעט פאר אים, קודם זאל ער פליען. און דאס איז א געפערליכע זאך, ווייל עט די ענד אוו די דעי בלייבט ער מיט בהמות. ישראל האגער המצרי האט. פאר'כלאפעוועט יעצט מיט אפאר מענטשן. מיטן דיין האט ער זיך פאר'כלאפט. די דיין האט דאך דיר גארנישט געטוהן. בסך הכל טוט ער וואס דו וואלסט געדארפט טוהן. דו וואלסט געדארפט פארלערנען א שיעור, און דו קענסט נישט, האט מען גענומען דעם דיין ער זאל פארלערנען א שיעור שטאטס דיר. פארשטייסט? פינצטערע בהמה די גאנצע ישראל האגער המצרי. עניוועי. יעצט קומט ארויס אז ער האט שוין געוואלט אים פטור ווערן, ער האט שוין געהאט די חתימות יארן אנגעגרייט. נישט געוואלט ארויסגעבן ער האט מורא געהאט פאר זיין טאטע, יעצט איז ער דאך באלעבאס טוט ער וואס ער וויל דער משוגענער, ער כאפט נישט אז כבוד התורה ביי כלל ישראל נאך אלץ גרויס, כאטש עס איז דא אפאר שקצים, און קיינער גייט אים דאס נישט מוחל זיין אז ער האט גענומען א דיין נאך כ'ווייס נישט וויפיל יאר, איך הער אַכט און צוואַנציק יאר צי וויפיל, אויב ס'איז אמת האט ער שוין פיר מאל געדארפט מסיים זיין שס מיט די חברה, אויב יעדע זיבן יאר מיט עפעס איז מען מסיים שס, און דער שייגעץ איז געגאנגען און ער האט ארויסגעפירט א דיין, פיין, כלל ישראל האט זיך אנגערופן ווארעם,

שטאר נאך די מעשה האט זי געזאגט זי גייט נאך יעצט פאר טערעפי, אזוי ווי איך ווייס איז גענוג פאר די רעסט אוו יור לייף, איז געגאנגען און האט אנגעטאטשט א פרוי ביי אירע דדים, ווייל ער האט געזען ווי זי געט צו זייגן און הי ווענט וויילד, ער האט נאך אזא צורה נישט געזען, איטס קאמען נעטשער, דאס וואס דיין ווייב איז א קראנקע משוגעת און שי דידענט דא איט מיינט נישט אז איטס נאט נעטשער, סאו עניוועי, סאו ברוך השם ער צושלאגט זיך מיט יעדן און וואן דעי וועט ער בלייבן מיט א ליידיגן מיסמענעדזש. יא יא, ער וועט זיך נאך אויסלערנען. קודם וויל איך פארשטיין ווי איז ער געקומען מיט מיר זיך איינצורייסן, איך בין זיין גלייכן, ער געבט אבאכט אויף מיינע עבירות, ער האט מורא איך האב א מנובלישן האטליין, נו איז וואס? דו געבסט אבאכט אויף מיינע עבירות? ווער ביסטו? ווער האט דיך געשטעלט? דו ווייסט איך האב מיט דיין טאטן אויך גארנישט געהאט, איך האב געהאלטן אז דיין טאטע איז א צעווילדעוועטער צערודערטער מענטש, כ'פלעג עס זאגן אויף מיין האטליין, איך האב מיט דיין טאטן אויך גארנישט געהאט, נישט קיין שום רעכט ארויסצוגיין אויף מיר, און אז איך האב א מנובלישן האטליין, דו האסט מנובלישע הענט וואס דו האסט געטאטשט. שטא אשת איש בהוד יפיה, דעמאלטס האט מען צוגעשטעלט פישל שטויבער'ס זוהן, און צוגעשטעלט נאך א חזן, איך הער ער פלעגט גיין שוין נאכדעם אליין אויך, ער האט שוין געהאט עקספיריענס, ער האט שוין געוויסט ווי א פרוי האט די הוד יפיה, ווי זי האט איר נעטשורעל ביוטי מיט אירע צוצקעס, און ער האט שוין געוויסט ווי מען דארף גיין. און אויך ער האט שוין געוויסט ווי דאס יונגל'ס הוד יפיה איז, ווי דער פיק איז, ער האט שוין באקוקט אליינס די קינדער, פארוואס? ווייל ישראל האגאר המצרי פלעגט טאטשן די קינדער. ער וועט גיין ארויס קעגן מיר, ער וועט ארויסגיין, קום אהער דו, אין א פרוי גייט מען אריין נישט ארויס, משוגענער וואס ער איז, א קראנקע משוגענע פרוי, יעדער האט אים צוגעהאלפן, דערפאר האט ער געלאזט דארט אז איינע פון די מלמדים זאלן חזיר'ן די קינדער אין די תלמוד תורה, ווייל זיין ווייב האט צוגעהאלפן פאר דעם ישראל האגאר המצרי'ס ווייב, ישראל האגאר וועט דיך אויסלערנען, אז דו גייסט אין פראנט מוזטו האבן געווער, אויב דו האסט נישט קיין געווער, דאונט גאו אין די פראנט, דו ביסט א אפגעשפילטער מענטש. יעצט וויל איך ענק זאגן, זאלטס פארשטיין וואס דא טוט זיך. סאטמאר האט געמאכט אן אסיפה, און כ'האב באקומען דא בקיצור פון וואס דארט איז געווען, און כ'וויל יעדער זאל עס אויסהערן, ווייל וואן דעי דאס וועט זיך סטאפן, ווייל איך רעד מיט די גאווערמענט יעדעס מאל ווען עס גייט אזא אסיפה, הערטס אויס דא. סמארטפאון טאר זיך נישט געפונען אין קיין אידישע שטוב, ס'טאר בשום אופן נישט אריינגעברענגט ווערן אין אידישע שטוב, נישט בפרהסיא, נישט בצנעה, אפילו מיט די גרעסטע פילטער. און מיט די גרעסטע היתר פון א רב וואס ווייסט פונקטליך וואס די פרנסה איז, אפילו איינער דארף עס באמת יא לצורך פרנסה, זאל עס לאזן אין די קאר אדער אין אפיס און נישט חלילה אריינברענגען אין שטוב. פליפ פאון וואס איז פארבינדן צו די אלע זאכן פונקט ווי א סמארט פאון, דארף מען וויסן עס גייט אריין די זעלבע כלל. נישט איבערגעבן פאר קינדער, קיינמאל בשום אופן נאר א פשוטע סעלפאון וואס האט נישט קיין טעקסט, דאס אויך נאר ווען ס'פעלט זיך אויס וויכטיג, ווען א קינד גייט איינקויפן למשל, דערפאר נאר פאר א קורצע צייט. סי'. א פרוי טאר בשום אופן נישט האבן קיין סמארטפאון, מהיום והלאה וועט מען נישט אננעמען קיין קינדער אין די מוסדות וואס די מאמע האט א סמארטפאון. אפילו זיי האבן שוין אנדערע קינדער אין די מוסדות. איינצושרייבן די קינדער פאר די נייע יאר אויף תשפ"א דארף מען איינשרייבן לכל הפחות זעקס חדשים פריער כדי זיכער צו מאכן אז מען שטעלט זיך צו צו די תקנות און הנהלה רוחני זאל קענען איבערגיין בכובד ראש ובישוב הדעת עס איז אויסגעהאלטן אין די שטוב און די עלטערן פאלגן אויס די תקנות דאס מיינט אויפן קומענדיגן יום טוב פסח ווער ס'וויל אריינשרייבן א קינד אויף קומענדיג יאר תשפ"א דארף שוין זיין איינגעשריבן אויף פסח. שמירה מיוחדת פאר אלע איינגעשטעלטע פון די מוסדות, צו מלמדים, מגידי שיעור, טיטשערס, סיי ביי אידיש סיי ביי ענגליש, און יעדער וואס קומט אין בארירונג מיט קינדער, די זעלבע זאך אלע איינגעשטעלטע אין די מצה בעקערי, און אוודאי אברכי כוללינו בכל אתר ואתר, טארן נישט האבן קיין סמארט פאון אפילו מיט משומר. אינגעלייט וואס האבן נאכנישט קיין קינדער אין די מוסדות, איז אויך נוגע די אלע תקנות בנוגע סמארט פאונס, און די הנהלת המוסד שטייען בכל תוקף ועוז זיכער צו מאכן אז נאר אזעלכע שטובער ווי די תקנות ווערן איינגעהאלטן במילואו קענען די קינדער אנגענומען ווערן אין די מוסדות והיה מחנינו קדוש. נעכטיגע אסיפה איז א התחלה פאר א פרישע התעוררות און א פרישע התחדשות מיט א פרישקייט פאר מערערע אסיפות און פעולות אויף די עניינים. מ'גיימיר דערמיט צו אראפשטעלן שטארקע תקנות. אויפצושטורעמען כלל ישראל, און איך וויל מסיים זיין מיט א ווארט. אין די זעלבע צייט האט די גאווערמענט מיר נישט געגעבן קיין געלט, און איך האב זיי געזאגט, איי טאלד דעם, איז דער עני דזשאסטיפיקעישן אן דיס גארבידזש? ווייל א רב האט אונטערגעשריבן אז מען טאר, ווער זענען די רבנים? דעיר נאט אווער גאד פאדערס, אונז האבן מיר זיי אין דר'ערד, זיי אליין האבן אלע סמארטפאונס, סאו איך וויל ענק לאזן הערן די רעאקציע פונעם עולם, מיין רעאקציע איז זייער שטארק געווען, אבער איך וויל ענק לאזן הערן פון אנדערע מענטשן.
איין משוגענער נאכן איבער גארנישט משוגע. איך וויל רעדן צו דעם צו דעם אומוויסנדן משחית, ער ווייסט נישט, ער איז א אינגערמאן, איז א פרא אדם, ער איז אויפגעוואקסן אין א שעלטער אין א באקס, און דארט האט ער זיך געפעסטערט, אלע זיינע געבינדנקייט איז געהאדעוועט דארטן. ער האט קיינמאל נישט איינגעזען אז ס'איז דא א רבונו של עולם, ס'איז דא א בריאה, ער האט קיינמאל נישט געזען דעם דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ער האט קיינמאל נישט געזען אז חנוך לנער על פי דרכו, ער האט אלעמאל געזען חנוך לנער על פי דרכי. מיט דעם סיסטעם ביסטו אויפגעוואקסן מיט טעראר, סאו טאמער גייט עטס נישט טעראר פון סאטמאר אויף קלויזענבורג, טאמער גייט עטס נישט פון טעראר פון סאטמאר אויף בעלז, אדער בעלז אויף סאטמאר, אדער קלויזענבורג אויף סאטמאר וכדומה, דעמאלטס גייט עס זיין טעראר. לקחת לו גוי מקרב גוי, סאו מען גייט זיך זיך אליין אויפעסן, און דאס טוט עטץ. דער חנוך לנער על פי דרכו איז אינגאנצן אויסגעריסן. דאס אז מען זאל זיך רעכענען, מען זאל זיך רעכענען מיט א מענטשהייט, מען זאל זיך רעכענען מיט א מצב פון א דור, מען זאל זיך רעכענען אז מען זאל נישט וועלן האבן דעם סמארטפאון, מען זאל נישט דארפן האבן קיין וואטסעפפ טו עקספאוז ענקער רשעות און ענקער אכזריות, ענקער דברי דופי, און די שקרים און בדויים וואס מען וואס ענק ווילן האדעווען צאן קדשים, ממילא דאס וועט קיינמאל נישט ארבעטן. ווייל ס'איז נישט קיין מחלוקה לשם שמים, ס'איז א מחלוקה וואס איז מלובש מיט די תורה, ס'איז א קרדום לחפור בה, עטס דארפטס עס פארשטיין, עטס וועטס עס נישט פארשטיין נאר ווילאנג, ווייסט ווען ווייסט ווען דו וועסט פארשטיין דער דער וואס האלט דא די דרשה, דעם הספד, ס'איז א הספד. ווייל טאמער טאמער כאפט מען נישט גענוג, טאמער פארלירט מען נישט גענוג צאן קדשים, טייערע יונגלעך, טייערע מיידלעך, טאמער פארלירט מען נישט גענוג יאר איין יאר אויס, ווילסטו גיין נאך שטערקער, באט ווייסט ווען דו עסט עס פארשטיין? ווען דו אליין עסט דארפן גיין צו דעם צדיק ר' אבי פישהאף, ווען דו אליין וואס פיסקעוועסטו און דו רעדסט אויפן הייליגן פאלק, ווייסט אז משה רבינו ווען ער האט גערעדט אויף אויף אויף כלל ישראל האט אים כביכול פארגעהאלטן און ער איז מרגיש ביי זיך אויף וועם רעד איך דא? וואס הייסט דו גייסט ארויס אין א מלחמה? אידן מוטשן זיך אויף פרנסה דו בהמה וואס דו ביסט דו דו שוטה משוטה וואס דו ביסט יו גייז אר סאו סטראנג סאו לאנג עז יו העוו די יוספול אידיאטס גיווינג יו די קעטל, ווילאנג מען געט ענק די שעפעלעך אזוי לאנג ביז- זענט עטס שטארק, ווען מען זאל ענק נישט געבן ווער מאכט ענק שטארק? האסט נישט אביסל אפרישיעשן? אביסל גרעטיטוד? ס'איז גענוג ביטער אז דער עולם גולם טוט ענק נאכפאלגן ווי די קיען, אבער ווי איז דיין שכל? ווי איז דיין שכל? ווילסט דאך אליין אכטונג געבן אויף דיר, ווילסט דאך האבן ווייטער דיין דיין דיין ברויט, דיין גע'גנב'עטע ברויט וואס דו האסט, בוצע ברך ניאץ ה'. אבער ווייסט ווען דו עסט פארשטיין ווען דו אליין עסט דארפן גיין מיט דיינע קינדער, ענד יו גאנא העוו טו פעיס ריעליטי, און עסט דארפן עסן די גארביטש וואס דו האסט אנגעפלאנצט דיין שטוב מיט אכזריות און רציחה מלובש אין פרומקייט. אזוי רעדסטו? מ'גייט ווייטער ארויסגיין א מלחמה, מ'גייט נאר, נישט האבן קיין סמארטפאון, סמארטפאון איז די איינציגסטע טובה וואס כביכול אליין האט געזאגט גענוג, גענוג, איך קען נישט טראסטן די ענק מער, איך מוז געבן דעם עין רואה, איך מוז ענק געבן אז כל מעשיך בספר נכתבים, איי העוו טו עקספאוז, און ווי שטארק דו מיינסט אז דו עסט ווערן.

ווילסט ציען דעם עולם מיט זיסקייט, ירא שכל, ווערט מען ירא שמים, א חרפה און א בושה אז ס'איז געזעצן, און דער אמת איז, יעדער וואס איז געזעצן דארט טראגט אן אחריות אויף די וואס קומט נעבעך פאר לעצטנס, אויף די אלע הייליגע נשמות. וואס עטס ווארפטס ארויס אלע הייליגע נשמות דעט קען נאט קיעפ אפ מיט די בעלאוני, אמת'ע מבקשי השם, זיי גייען זיי זאגן ויוצא אותו החוצה, לאמיך ארויסגיין, חכמה בחוץ תרונה, כ'מוז ארויסגיין צו ווערן א חכם, ראשית חכמה יראת השם, איך מוז זעהן אז ס'דא א רבונו של עולם, נישט קיין טעראר, כ'מוז זעהן אז ס'דא איינער וואס האט מיך ליב, ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, זיין בריאה האט מיך ליב, וברחובות תתן קולה, אויף דעם האט שלמה המלך געזאגט, ס'וועט קומען א צייט וואס די איינציגסטע האופ איז, גיי אוועק פון די רשעים. מען מוז עס זאגן ליידער, עס טוט אזוי וויי, עס טוט אזוי וויי, מען כאפט זיך נישט ווי מען איז, אזוי רעדט מען? דו ווילסט געווינען הערצער אזוי? ווי ווי איז אז דער עולם זיצט און מען נעמט די גארביטש? ווי זענט עטס? עטס זעטס נישט? ידע שור קונהו! וחמור אבוס בעליו און עמי לא התבונן. יעצט כ'האב געוואלט וויסן, און ווען דער עולם וועט אוועק גיין אינגאנצן פון די תלמוד תורה'ס און זאגן סקרו יו אלל, וואס העסטו דעמאלטס טון? דעמאלטס וועט עס בלייבן אן א רעוועניו? דער עולם וועט נישט נעמען דעם בולשיט, ביסט א מאדערן ווארלד מענטש מוזן האבן די אלע זאכן, און נאך א זאך, דו גייסט הייסן יענעם אונטערשרייבן אז ער האט נישט קיין סמארטפאון, ער האט נישט, ער האט דאך אבער יא, מאכסט אים א גנב, מאכסט אים א ליגענער, פארוואס אין אמעריקע גנב'עט מען אזויפיל פון די רעגירונג? ווייל די רעגירונג. צווינגט דיך, שרייב אונטער! אלע וועלפעירס, די אלע זאכן מוז מען אונטער שרייבן. און עט-די-ענד אוו די דעי יענער ברויך דאס דאס געלט ווייל ער שטארבט פאר הונגער. זאגט ער כ'על אונטער שרייבן, כ'על מיך זארגן נאכדעם, כ'על נעמען א לויער. דעם לויער געט מען דאך דיר אויכעט אומזינסט. כ'על נעמען א לויער און און א'ל סקרו די גאווערמענט בעק. טאמער איז ער א פיפיגער יונג פייט ער נאך צוריק. עטס כאפטס נישט. טאמער דער חינוך קומט. פון אזא מין דיזעסטער אזוי ווי כ'האב יעצט אויסגעהערט נאר א חלק דערפון, קענסטו פלאשן דעם חינוך אראפ אין טוילעט, ווייל דאס וועט נישט ברענגען גארנישט קיין גוטס, ס'וועט נאר ברענגען גניבה גזילה און יעדער וועט זאגן וויאזוי כ'האב אויסגעשפילט די גאווערמענט ענד דעטס אלל יור אין פאר. ס'וואונדערט מיך, סאטמאר איז דאך א גרויסער מוסד, אלע ישיבות זענען גרויסע מוסדות, תלמוד תורה'ס און מיט חינוך, וויי אין די העל קען דעי נאט טעיק וואן פערסאן מיט א גראדן שכל, א גראדן שכל, אנהייבן צו לערנען דעם עולם וויאזוי מ'באקעמפט אזא זאך? יור נאט גאנא ווין, יור לוזינג, יור מעקינג א פול אוט אוו עווריבאדי ענד אוט אוו יור סעלף, יעצט לאמיך דיר זאגן דוגרי, די ישיבות און די תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס פארקויפן אונז נישט מיט אזויפיל גוטס אז ס'זאל זיך לוינען אז אז מ'זאל פאלגן וואס זיי הייסן, ס'איז גארנישט קיין גוטס, מ'האט יעדן יונגל אין חדר געשטופט אין די מחילה, מ'האט יעדן מיידל געשטופט אין ווי מ'טאר נישט, אין די וואדזשיינא, מ'האט גענומען נחמיה וועבערמאן מיט נאך אזאלכע חזירים וואס זיי זאלן אונזערע מיידלעך מחנך זיין. הו דע העל אר דעי? ער האט געדרייווט ראטקע דענטשעס? ער האט געדרייווט דעם ברך משה? עס איז א באנטש אוו דזשערקס און ענקער חינוך העט נישט מצליח זיין. איך הייב ערשט יעצט אן צו כאפן פארוואס דער חינוך אין אמעריקע האט קיינמאל נישט מצליח געווען. ווייל ס'איז געווען אפאר דזשערקס און די דזשערקס האבן געוואלט טו העוו איט דעיר וועי און דעטס נאו גוד. ביקאוס ס'שטייט חנוך לנער על פי דרכו און דאס איז אונזער פראבלעם געווען. אונז האבן מיר געלערנט מיט די קינדער מ'האבן מיר זיי געשלאגן און געהארגעט און געריסן, כ'בין אמאל אריינגעקומען אין א חדר האב איך געזען ווי דער מלמד זיצט מיט א בעיסבאל בעט, זאג איך אים די מלמד דו ביסט סיקס פוט טען אינטשעס הויעך גראב און האסקי מסתם געווען א פאור הונדרעט פאונדער, יעדע יונגל אין זיין קלאס איז געווארן בטל במציאות. ווייל ער איז געווען אזא האסקי דאסקי מענטש. און וואס האבן זיי געטון? זיי האבן גענומען דעם מלמד כדי ער זאל נאך האבן ווי מ'זאגט יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, האט מען אים נאך געגעבן א בעיסבאל בעט. איר הערט וואס דא טוט זיך? עטס זענטס א טאטעל פעיליער, זיבעציג יאר אין אמעריקע וואס עטס האטס חינוך, עטס זענטס א פעיליער אלל אווער, און נישט נאר עטס, די ליטווישע זענען די זעלבע, די זעלבע חזירים, די זעלבע אינסעסטס, די זעלבע געטאטשטע קינדער, יור א וואן האנדערט פערסענט פעיליור קען מארק יור סעלף א הונדערט פערסענט אין פעילינג, און די וואס האבן נאך אביסל מצליח געווען זענען געגאנגען אין קאלעדזש, געגאנגען אין קאלעדזש, אויסגעלערנט א פאך, און זיי האבן געזאגט סקרו די גאנצע אידישקייט, אמעריקע איז נאט מעיד פאר דעט, ווייל עניוועי אונזערע מחנכים זיכער נישט געווען געמאכט פאר דעם. כ'האב געוואלט פרעגן א גרעסערן משוגענעם וואס זאל געבן נאך אינסטראקשענס האט עטץ נישט? איך האלט לויט וויפיל משוגעים עטץ האטס דארפט עטץ האבן אפאר גרעסערע משוגעים אויכעט, יא דאס איז וואס איר זענט, טאטעל וועקאוס.

און אונז דארף מען זיך צושטעלן צו אים? קאם אן, דעטס נאט די פשט. די פשט איז אקארדינג טו היז קעפעסיטי. ס'איז דא וואס קענען לערנען שנעלער, ס'איז דא וואס קענען לערנען, ס'איז דא טאלאנט, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס יענער קען בעסער פון א צווייטן, סאו מ'דארף צושטעלן צו דעם, אבער נישט צו א מרידה, נישט צו א הפקרות, דעטס נאט וואט איט מיענס, אדערווייז וואס מיינט חינוך? חינוך, א חדר, ישיבה, תלמוד תורה, דעי אר פלעיסעס דעט די פורפעס אוו דעם איז טו בי מחנך יו ענד טיטש יו ענד שאו יו און דיך נעמען אין די ריכטיגע וועג וואס איז די ריכטיגע וועג אין לעבן זייערע תפקיד איז נישט זיך צושטעלן צו יעדע משוגעת דעי אר נאט א מענטעל אינסטיטושען דעי אר א פלעיס אוו חינוך ענד איף יו דאנט פיט אין געט אוט פיינד יור און וועי גאו ענד געט יו נאו דערס ריבעליען אגעינסט דזשודאיזם דער איז אלל אווער, דער איז פלענטי אוו פלעיסעס ווער יו קען פיינד יור ריבעליען יור ריבעליעס קיד און פיינד היס פלעיס באט דאנט עסק די פיפעל פון דיס חדרים הו וואנט טו פראטעקט דעיר ארידזשינעל דאנט עסק דעם טו צושטעלן צו די דור אדערווייז ר' נחום לוק האו יו ספיק וואו האסטו געלערנט צו רעדן אזא ניבול פה וואו האסטו געלערנט צו רעדן מיט אזא נידריגקייט אין דיין חדר ווען דו ביסט געווען א יונגעל דיין טאטע גערעדט אזוי דיין מאמע גערעדט אזוי יו אר א פראדוקט אוו טעקנאלעדזשי ענד דעי רעפיוז דעט דעיר טשילדרען שוד ספיק לייק יו. די זעלבע משלי שטייט שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. די זעלבע די זעלבע. דזשודאיזם יו העוו טו בעלענס טינגס אוט. איך פארשטייט נישט וואס וויל די רבי יוסף פון די סאטמארע עולם וואט דו יו וואנט פראם דעם? דעי אר די לאסט ליין אוו דיפענס, עוועריבאדי עלס העוו די סמארטפאון, עוועריבאדי עלס העוו וואטעווער דעי וואנט טו העוו, יעדער איינער מאכט א לעבן, און ס'דא אפאר וואס ווילן בלייבן יו נאו כמו שהי' אזוי ווי זיי זענען געווען פריער, ענד דעי וואנט טו פראטעקט וואט מאסט בי פראטעקטעד, די לאסט ליין אוו דיפענס, די לאסט די לאסט די שארית הפליטה פון די שארית הפליטה פון די שארית הפליטה און די די די די די מיעוט שבמיעוט וואס קענען זאגן צו די רבונו של עולם אונז האמיר נישט אריינגעפאלן אין די משוגעת פון די וועלט ענד דער איז מעני פיפל וואנט טו ליוו לייק דעט ענד יו העוו טו ריספעקט איט מעני פיפל מעי נאט סאו וואט דו יו וואנט דעם טו טשעינדזש די סטענדערט פון יעצט יעדער איינער קען האבן א סמארט פאון יעדער איינער קען טון וואס ער וויל קום אריין קום אריין קום אריין ס'איז אזוי ווי די חרדישע ציוניסטישע מיליטער

די רבונו של עולם דען דער סאטש א אידן ווילינג טו דו דיס? בקיצור זעהט אויס אז שלמה המלך איז נישט געווען דער חכם מכל אדם, דו ביסט קלוגער פון אים. יעצט וועל איך ענק געבן אביסל נייעס וועגן סעקשועל אביוז. מען האט געכאפט א מענטש וואס ער האט געהאט אויסלענדישע ארבייטער און ער האט מאלעסטעד די ארבייטער און מען האט אים איינגעזעצט. נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ס'איז דא א חשד אויף אים אז ער האט געטאטשט, סעקשועל אביוז, מער פון צען קליינע קינדער. נאכדעם איז דא אן אראבער האט געטאטשט קליינע קינדער, נאר די מענטשן וואס וואוינען אין די שטאט זיי האבן אים געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט דאס איז געווען אין סנהדריה, אה, סנהדריה דאס איז דארטן אין ירושלים, עבדי' יוסף ליגט דארט אין אין בית החיים דארט. יעצט דער אראבער האלט מען אז ער האט שוין פֿופֿצן מאל געטאטשט קינדער. ער קומט פון מזרח ירושלים און ער לאזט זיך וואויל גיין מיט אונזערע קינדער, נעבעך. ער איז דרײַ און פֿופֿציק יאר אלט, ער איז פון קאלקיליא. א גוטן און א פרייליכן שבת פרשת בא, בוי או בוי.